קודם האב איך געוואלט זאגן ס'איז שוין הגיע עת הזומער, מען זעהט שוין ס'איז שוין זומער, און מען דארף אנהייבן צו טראכטן אז ס'איז זומער דארף מען וויסן מען שיקט אוועק די קינדערלעך אין קאנצענטרעישן קעמפס, אין קלאמפישן ס'איז דא דארט פרישע לופט, ס'איז אבער דא גזירות אויך, און יעדעס יאר ברענגט זיך אירע צרות, און איך וויל ווארענען יעדן טאטן און יעדע מאמע. ס'ארבעט שוין אין זייער אסאך קעמפס, ס'איז אן עצה וואס איך האב פארגעשריבן אז מען זאל זאגן פאר'ן מנהל פון די קעמפ. שרייב איין מיין זון, דו נעמסט ביי מיר טבלין ותקילין, איך וויל דו זאלסט וויסן דו שרייב מיר אונטער א צעטל אז אויב מ'וועט מאלעסטן אדער טאטשן מיין קינד וועל איך גיין צי די פאליס, און טאמער איז דאס א ליגעל קאנטרעקט קען עס אנקומען, די תורה הקדושה, ווייסט דער הדרת תדרת זילבער מיט דעם משוגענעם פיליפ זאמעלייב די תורה הקדושה דו שייגעץ דו. דו האלטסט פון די תורה, דו גלייבסט אין די תורה. ווען דיין זון איז געווען א נואף, ער האט זיך געווייקט אין די מקווה גאנצעטע פרייטאגס, און ער איז אהיימגעקומען מיט א געפגר'טע ערווה, ווייל ער האט זיך מסתם אויסגעריבן אויך, און דאס ווייב האט געזאגט ער געט מיר גארנישט, און זי האט געמיינט ער איז א צדיק, זי האט געהערט אויף מיין האטליין אז ער ווייקט זיך אינעם שווער'ס מקווה, אינעם זיידנ'ס מקווה אין שינאווע דארט אין מאנסי, א גאנצן פרייטאג, האט זי אים איבערגעלאזט, האט בית דין גע'פסק'נט פאר אזא חזיר דארף מען געבן דריי טויזנט, זעקס טויזענט דאלער א חודש כ'ווייס טשיילד סופארט כ'דענק נישט פונקטליך וויפיל האט ער געשריגן די רבנים זענען רשעים ער שרייבט נאך היינט נישט אונטער טאמער די התאחדות איז ערגעץ אונטערגעשריבן ווייל זיי האבן אים ארויסגעשלעפט אפאר טאלער עי וואס איז מיט די תורה הקדושה דו שייגעץ וואס דו ביסט די תורה הקדושה און פארוואס האט ער געמוזט באצאלן ער האט נישט געוואלט באצאלן. און מ'האט די רבנים האבן אים געזאגט דיין ווייב וועט ארויסגיין אן א גט ווייל דו ביסט דער איידעם איז א דיין זון איר מאן איז א מקווה חזיר א מקווה שוויין ס'א מקח טעות און וואו איז די תורה הקדושה הדרת תדרת זילבער די תורה הקדושה הדרת איך האב נישט געוויסט אז ס'איז דא א תורה איך בין שאקט און פאזלט האסט געזאגט אז שלש סעודות תורה אז ס'איז דא א תורה הקדושה איך בין שאקט און פאזלט קוק אן וויאזוי דיין ווייב גייט אין די גאס. קוק אן וויאזוי זי גייט אנגעטון, קוק אן וויאזוי זי גייט מיט די בייעס קלאוס, און קוק אן וואסערא חילול השם זי מאכט. אויב ס'איז יא דא א תורה הקדושה דארף זי זיין א אשה צנועה. עניוועי, לאמיר גיין יעצט ווייטער. ס'דא א תורה הקדושה, אונז ווערן געוואויר סודות התורה, רבי אהרן זאגט אז ווער ס'האט געהערט נתניהו'ס דרשה דארף זיך רייסן קריעה, אהרן, דיין גאנצער עקזיסטענץ וואס דו ביסט א רב אין מאנרא, איז וועגן דעם ווייל באנק לאומי האט געגעבן א לאון פון פינף מיליאן דאלער נישט וואלט קיין מאנרא נישט געווען ווי האט דער סיגוטער געזאגט פארן באטערער פאר דיין קאזין האסט דיך צוקריגט מיט וויינשטאק ביסט משוגע דיין טאטע האט דיך דאך נאר בר מצוה געמאכט און חתונה געמאכט מיט א טשעק פון וויינשטאק ווי גייסטו דיך מיט אים צוקריגן בעט דיך איבער אים, זאל גיין זיין טרייפה קודם האסטו פרנסה סאו עניוועי איז יא דא א תורה הקדושה אה פיין ברוך השם אבי ס'דא ס'ווענדט זיך נאר פאר וועם. די רייכע אידן מיט די גרויסע רבנים האבן עס נישט אנגענומען. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא יעצט זייער אסאך עסקנים וואס זיי טוען, ס'איז דא איינער א פערסענעל פרענד אונזערער וואס ער שטייט אונז גוט די גאנצע צייט צו הילף, ער הייסט דאקטער מייקל דזשעי סאלאמאן, ער האט אפילו געמאכט א בוך, א בלאג וועגן סעקשועל אביוז. און ער שרייבט אין די דזשואיש וויק האט ער געשריבן א זייער א שיינעם ארטיקל שרייבט ער אז ער אליינס האט געהאט הונדערט מענטשן וואס זענען געקומען קאמפלעינען ס'הייסט הונדערט בחורים צו מיידלעך איך ווייס נישט פונקטליך די דזשענדער היינט איז דאך שוין נישט דא קיין דזשענדער היינט איז דאך שוין אלע סייענס פרעגט צבי שטיין ער האט זיך אראפגעשניטן דעם פיפי קען ער ווערן א מיידל פארשטייסט די משוגענער עניוועי איז בקיצור זאגט ער אז ס'איז געקומען צו אים הונדערט מענטשן די לעצטע יאר צוויי, דרייסיג פון זיי זענען געווען אין די זעלבע קעמפ, דער זעלבער קאונסלער, דער זעלבער אביוזער. דאס וואס איך שריי אייביג, פארוואס איז דער חורבן אזוי גרויס, ווייל א מענטש שטייט אין מקווה א האלבע שעה קען ער אביוזן פֿופֿצן קינדער אין אַ האַלבע שעה. דער ברוך-מרדכי האָט געהאַט אַזאַ זרמת סוסים זרמתם, ער האָט געהאַט אַזאַ מין אבֿר, ער האָט געקענט אַרײַנגײן אין מין כאַטש פֿיר שעה און אַלע קינדער אין דער מחילה, און ער האָט נאָך געבליבן מיט אַ קישױ אבֿר, ס'איז, אַ גבֿורה פֿון אַ מענטש. די אַלע חזירים האָבן די גבֿורה, איך זאָג ענק, אין דר'ערד טאָטשן זײ די שקצים אױך. עניװעי, איך װיל נישט יעצט אַרײַנגײן אין דעם. איך װיל װאָרענען דעם עולם, אַז מע זאָל אָנזאָגן די קינדער גרעפֿיק, נישט אַזױ װי אַבֿרהם גאָלדשטײן זאָגט, און ס'איז ניבול פה, ס'איז ניבול פה און ס'פעלט אויס. ווען מ'האט געדארפט הרג'ענען א מענטש האט מען אים גע'הרג'עט, און מ'האט אים אויפגעשטעלט אויפן וועג פאר ירושלים ווי מ'איז אריינגעקומען, יעדער זאל זען פלוני ניסקל ווייל ער האט בועל געווען אן אשת איש. דעטס איט, געשטאנען קלאר, דער איז נאו סיקרעטס. עניוועי, און מ'זאל זיך אויסנעמען מיט די הנהלה, איך וויל א צעטל בכתב. אויב מען טאטשט מיין קינד וועל איך גיין צו די פאליס, און די הנהלה מוז אויך אונטערשרייבן אויב זיי ווייסן, למשל די טאטע באקומט דאך די לעצטע די ידיעה, אויב זיי ווייסן אז מען האט געטאטשט די קינד מוזן זיי גיין ווען נישט וועט ער סוען די קעמפ ווייל זיי זענען מענדעטארי ריפארטערס, און טאמער האסטו דעי, ס'איז דא הונדערטער קעמפס וואס זיי זאגן זיי פארן שוין אזוי גוט די לעצטע דריי פיר פינף יאר ווייל די, איך געב די עדווייס פאר אלע קעמפס. איך גיב די עדווייס פאר אלע עלטערן אויך, האסט גענומען א קאונסלער פארוואס זאלסטו גיין בעקן? מילא ר' יודל ראזענבערג'ס קעמפ מוז בעקן דעם חזר וואס ער האט ווייל סיי דוד'ס שוואגער איז דער גרעסטער נואף, וואלנער, סיי חזקי ראזענבערג איז געווען דער גרעסטער חזר האט מען אים געמוזט בעקן, אבער א פרעמדע קעמפ ווי ס'איז נישט דא קיין פעמילי, העי וואס איז דיר א חילוק וואס גייסטו זיך ארויסשטעלן דעם האלז אויפן מזבח פאר א פרעמדן חזר? וויי שוד יו דו דעט? און דאס וויל איך ענק אויסלערנען, די וועלט ווערט שוין נארמאל ברוך השם, אונז האמער יעדעס יאר א בעסערע סוקסעס רעיט, א סוקסעס רעיט בעסער יעדעס יאר, און איך וויל מסביר זיין מען זאל ווייטער אנהאלטן די טרעדישן וואס אונז האבן אריינגעפירט ברוך השם, אז יעדער איינער וואס ער גייט פאר א קאונסלער זאל זיין א פארהייראטער מענטש, נישט אז מיט א פארהייראט מענטש האמער אונז נישט די זעלבע צרות, אבער אז ער עט זיין פארהייראט עט נישט זיין אזוי שלעכט דער מצב, ווייל ווי נישט וואס האט ער אביסל דרך ארץ פאר זיין ווייב. א ספרדי איז ער נישט, די ספרדים זענען דאך אזאלעכע לאו לייפס אין ארץ ישראל ליידט מען פון זיי גרויסע צרות, דעי דאונט ריספעקט עניבאדי, איינער שרייבט מיר אריין היינט א טעקסט שרייבט ער אזוי, מען האט אים מאלעסטעט אין א מקווה דארט און דארט, און איך האב נישט גענפערט אויף די מינוט, איך בין דאך נישט יעדנ'ס משוגענער, און ער האט געשריבן ער איז שוין איין און דרייסיג סא א ספרדי, לאסארי מאסארי איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, שרייבט ער אזוי, איך הער דיך אויס שוין אסאך יארן, און איך פרעג וויל דיך פרעגן אן עצה און די קאלסט נישט צוריק, אז דו וועסט מיך נישט צוריק קאלן עט ער מיך אראפ ווארפן פון זיין האט עט מיין האט ליין אראפ ווארפן פון זיין טעלעפאן, דאס סטראשענען ווייזט איבער שכם און איבער יוסף, עסט מיך אראפווארפן וועגן איך האב גראד אראפגענומען. איך וויל אפילו נישט האנדלען מיט אזא משוגענעם, איך וויל אפילו נישט וויסן וואס ער וויל. דו פארשטייסט? וועם האט געוואלט הרג'נען דער גאלדבערג? וועם האט ער געוואלט הרג'נען? א ס'אויך א פרענק א ספרדי? וואס געסטו נישט קיין גט פאר דיין ווייב? וואס דארף איך האלט נישט אז מען האט אים געמעגט הרג'נען, איך בין געווען אן די אפאוזינג טיעם, איך האלט מען האט זיי געדארפט איינזעצן, איך האב געזאגט קיינער זאל נישט גיין צו גאלדבערג'ס חתונה אויך נישט, און געלט אז דער זוהן דארף האבן חתונה צו האבן דארף מען אים געבן ווייל ער נישט ארגער ווי יעדער קינד וואס האט א משוגענעם טאטן. אבער וואס געסטו נישט צען יאר מעגן א פרוי בהמה וואס דו ביסט וואס האסטו דערפון? סתם יענעם צו פייניגן? דאס איז עס דאס איז חברה אזוי אן א שום הארץ. ירמי' הנביא האט געשאלטן די ספרדים ווייל זיי האבן נישט געוואלט צוריק קומען אויף ארץ ישראל, און זיי האבן נישט געוואלט צוריק קומען ווייל זיי האבן נישט געוואלט איבערלאזן די גוי'אישע ביוטיפול ווייבער וואס זיי האבן אויפגעפיקט דארטן אין בבל, האט ער זיי געשאלטן און דאס איז געבליבן א קללה אויף אייביג. צעווילדעוועטע צעהיצטע משוגעים. עניוועי, איך בין נישט קיין רעיסיסט רבותי, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, קענט זאגן וואס עטס ווילטס, איך בין נישט קיין רעיסיסט. איז למעשה דארף מען וויסן די גאנצע צייט, אונז מאך מיר תיקונים, ס'ארבעט צוביסלעך, באט יו העוו טו בי א פארט אוו איט. ווען נישט איז די באן אוועקפארן און יו וואונט בי א פארט אוו איט. פאר צוויי יאר צו ווען האט מען אויסגעמעקט? אין באבובער קעמפ די ווידיאוס מען זאל נישט זעהן ווער עס איז געווען און זיי האבן נישט געוואלט ארויסגעבן ווער דאס איז, שטעל דיר פאר וואסערע חוצפה דאס איז, און די זעלבע זאך געשעהט יעצט זיי האבן א מלחמה כבידה וועגן די סמארט פאונס. האבן זיי געווינען? ניין, יעדע רבי ביים טיש האט איינער וואס ער כאפט די סמארט פאונס, זיי קענען נישט געווינען ביקאוז אונז זעהן מיר די קאראפשען, עס איז אן עוולה די סמארט פאון אבער נישט אז דו זאלסט מיך קאנטראלירן נעמען צען דאלער א חודש פאר יעדן קינד צו וואטשען און אטאמער איך כאפ ווארפט מען ארויס די קינדער אונז עמיר סטאפן אלעס ס'עט צוקומען צו די גאווערמענט אויך ס'גייט צוקומען צו די פעדערל גאווערמענט די וואס זיי נעמען קער פון קאמיוניקעישאנס ווייל איך האב שוין מברר געווען ביי זיי אז דאס איז געהעריג פראוד עטס טארטס דאס נישט טוהן וואטש און צי מהר אויס איך ארבעט אויף זיבעצן פראנטן איך קען נישט אלעס דעקן מיט איין מאל אבער דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט סאו דאס איז וועגן פראטעקטן דיינע קינדער.

פארוואס? ער האט פארלוירן די פלייש, ער גייט מוטשען זי ביינאכט אין בעט און זי לאזט עס. יעצט וויל איך דיך פרעגן, ער קען נישט ציילן גענוג שנעל די צוועלף טאג, ער קען עס נישט, ער האלט עס נישט אויס, און למעשה ווען ס'קומט זומער פארסטו אוועק און ער בלייבט דא אליינס, און ס'איז זומער, ס'הייס די שיקסעס גייען אויסגעשניטן, ס'פעלט אים גארנישט, הי העז נאו פראבלעם. וואס איז געשען? דו דארפסט גיין אין מקווה מאנטאג, קומט ער ערשט ארויס דאנערשטאג? פארוואס? וואס איז געשען? נאר ס'איז דא נייט קלאבס, ס'איז דא בארס, ס'איז דא בעדס, געי בעדס, ס'איז דא אלע שווארצע רוחות וואס דו קלערסט נאר אויף די וועלט. ס'איז דא זונות, ס'איז דא פראסטעטושען, ס'איז דא צייטונגען. ס'איז דא וואו זיי געבן דיר אלע אינפארמעישאן, זיי געבן דיר ווי הויעך די פרוי איז, ווי. פעט די פרוי איז, ווי דאר זי איז, די סייז אוו יור קאפס פון די ברא, עווריטינג איז היינט פאבליק אינפארמעישאן, און זי געבן דיר א פיקטשער אויך, דעטס וואטס העפענינג, זיי גייען אלע מיט זונות זומער, עווריבאדי, די וואס זיי פארן ארויס, אזוי ווי דער בעלזער האט אמאל געזאגט מען מוז יעדע נאכט שלאפן אין קעמפ, די אפשר גייען. נישט. און אין די זעלבע צייט איז ווייסע ווערסע. ס'איז דא א געז סטעישאן, ס'האט מיר פארציילט א גוי, כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל, ס'איז דא א פרוי וואס האט זעקס קינדער, סיקס ביוטיפול טשילדרען, ס'איז דא א באנגעלאו קאלאני לעבן זיין געז סטעישאן. האט ער מיר פארציילט דער גוי, איך וועל דיר ווייזן די פרוי, כ'וועל דיר ווייזן וואו זי שטייט איין, כ'וועל דיר אלעס ווייזן וועגן די פרוי. ענד געס וואט? ער גייט מיט איר יעדע נאכט זינדיגן. ווען דער מאן איז נישט אין די קאנטרי. זי האט שוין א פלאץ ווי זי טרעפט זיך, און די באנגעלאו ברענגט זי נישט אריין ווייל זי האט מורא ס'וועט בלייבן א גרוך, א שטינק, די קינדער וועלן זיך אויפוועקן און זי'ן זעהן, זי האט זעקס קינדער, אבער זיי האבן א מיטינג פלעיס ווי זיי טרעפן זיך אין וואלד, מ'האט אפ א סיגנעל, זיי רופן זיך מ'גייט טשילן, גאנא גאו טשילט טאנייט, עלעווען א'קלאק, יא, און זי גייט פאר א שפאציר, מ'מעג דאך, זי גייט פון אנפאנג וואקט זי ווי א בריסקע, זי וואקט שנעל, ס'הייסט אז זי גייט פאר וועיט לאס, ענד דעטס וואט איט איז. און לאמיר זיין ריעליסטיק, איך זאג אייביג אז טאמער דו טוסט עס מיט דעת, טו עס געזונטערהייט, איך קען דיך נישט אפשטעלן, איך וויל דיך נישט אפשטעלן, באט עטליסט דעט יו שוד נאו אבאוט איט, ביקאוז אויב דו ווייסט נישט איז עס זייער פעינפול, דו ביסט דיך מתקדש און מטהר, דו וואטשט אויף די וועסטעס, דו גייסט פרעגן שאלות, דו מאכסט בדיקות, דו שטופסט אריין אין לאך, דו דרייסט ארום, ס'זאל אויסווישן יעדן. שפאלטן און יעדן קריץ וואס איז דארטן דא און ס'זאל זיך אויסציען, ס'זאל זיין א מחיה כשר אזוי ווי עס דארף צו זיין, און שטעל דיר פאר דיין מאן זיצט און טרענט ארום, און אויסער דעם וואס ס'איז זיין אן עבירה ברענגט עס צו גרויסע יסורים און ס'ברענגט צו קראנקהייט און ס'ברענגט צו אלע צרות, און איך זאג דיר ווען א פרוי לאזט איבער די מאן אליינס א גאנצן זומער און נאכדעם גייט דער מאן און זינדיגט זענען זיי ביידע שותפים אין די זינד. ווייל זי האט אים נישט געטארט איבערלאזן, דער תפקיד פון א אידישע טאכטער איז אז ווען דיין מאן ברויך דיך זאלסטו זיין רעדי און עוועילעבל אויסער ווען דו האסט דיין פיריעד, דעמאלטס טאר מען נישט ביז דו גייסט אין מקווה, באט אדער דען דעט האסטו אן אבליגעישאן טווענטי פאר סעווען ווען דיין מאן זאגט איך וויל דארפסטו זיין רעדי, ווילינג ענד עיבל, און טאמער ביסטו נישט ביסטו נישט קיין אשת חיל, ביסטו נישט קיין עושה רצון בעלה, ביסטו א פרוי וואס דו וואוינסט מיט א מאן, ענד ווען יו ניד יור סעטיספעקשאן געסט אים, און ווען הי נידס איט טוסט אים א טובה, דעטס אלל איט איז, און איך בעט אז דער עולם זאל זייער שטארק אבאכט געבן, פליז דאונט לעט יור האזבענד אלאון, דו ווילסט? פון מיטוואך נאכט אדער פון דאנערשטאג נאכמיטאג ביז זונטאג פארט מען ארויס אין קאנטרי אינאיינעם, און מען זיצט דארטן אין קאנטרי, און ס'איז.

איך דינג א קאר אין הערץ, דעמאלטס האט געקאסט הונדערט דאלער א וואך, און היינט נאכדעם נעם איך די קאר און איך פאר אויף די ווייט מאונטענס, דאס איז אין ניו העמפשיר, איך פאר און איך פאר און איך פאר, א גאנצן וועג האב איך והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, דו קוקסט אויף איין זייט אז דו פארסט, אין ניו יארק סטעיט זעסטו אויף די רעכטע זייט די גרויסע בערג, און אז דו פארסט אויף די אנדערע זייט פון די בערג, דו פארסט אין ניו העמפשיר, זעסטו עס אויף די לינקע זייט. איך האב געקוקט אויף א מעפ, די בערג זענען פונקט אזוי הויעך ווי די שווייצער בערג, ווי די אלפס, האב איך דאך די שווייצער בערג, און איך פאר, עס קאסט מיך א האטעל, בסך הכל גאנצע פֿינף און פֿערציק דאלער א נאכט, איך קריג עס נאך ביליגער ווייל איך האב א AARP און א מעמבער, זיי געבן צען פראצענט דיסקאונט, קאסט עס מיך דאס אויך נישט, און מען קען זיך אויסשלאפן מיטן ווייב און די קינדער קען מען דינגען אן עקסטערע צימער, אבער עס איז דא אזאלכע צימערן וואס מען קען פון אינעווענדיג אריין גיין זען צו די קינדער זענען סעיף, דעטס איט, איך שלאף אזוי אפ צען נעכט, האלט איך ביי פֿיר הונדערט און פֿופֿציק דאלער. מיט די קאר איז שוין נאך הונדערט איז פייוו פיפטי, נאכדעם די געזאלין איז נאך דעמאלטס נישט געווען אזוי טייער אבער עס איז נישט קיין חילוק דו האסט נאך צוויי הונדערט דאלער פיין איז סעווען פיפטי, נאכדעם גיי איך קויפן איבעראל איך שטעל מיך אפ אין אלע גרויסע סטארס, שאפערס פרייז, פרייס, עי ענד פי, איך געדענק שוין נישט אפילו די נעמען. איבעראל שטעל איך מיך אפ, און איך קויף מיר פרוכט, מען קויפט וועדזשטעבעלס, מען נעמט מיט פעיפער גודס, מען מאכט א סאלעד, ס'איז א מחיה, איך בין אין די שווייץ. נאכדעם גייט מען, מען פארט ארויף מאונט וואשינגטאן, מען באקומט א סטיקער דיס קאר העז קליימד מאונט וואשינגטאן, ס'איז א מחיה. געדענק איך בין איינמאל געפארן מיט די קינדער, און איינע פון מיינע טעכטער האבן. צוריק געקוקט און זי דרייט זיך אויס, טאטי כ'האב זייער מורא כ'האב זייער מורא, זאג איך זאג וואס האסטו מורא, געב איך מיך א דריי אויס, כ'שטעל אפ די קאר כ'דריי מיך אויס און זאג איך ווייס כ'וועל דיר זאגן כ'האב אויך מורא, זאלעכע שיינע שיפע בערג, אונטן איז אַכציק דעגריס פֿינף און אַכציק דעגריס, פארסט ארויף אויבן ס'שנייט ס'אייזיג ס'בלאזט א קאלטער ווינט, זעסט מיינסט ביסט אין סיביר. סאך שענער ווי די שווייצער בערג. איינציגע זאך וואס דו שפארסט דיר איין איז אז דער דייטשער אנטיסעמיט שפייט דיר נישט אין פנים אדער ער געט דיר נישט א שאס. דאס אלעס. פארשטייסט? איז די זעלבע דא אויך. נעם דיין ווייב, פאר מיט איר. ס'דא אזויפיל שיינע בערג. ס'איז דא די אפאלעטשיע מאונטענס. ס'איז דא אזעלכע שיינע בערג אין אמעריקע. כ'מיין איבעראל. ס'איז דא סייטסיאינג. פאר ארום. אבער דאונט גאו יורסעלף אין די קאנטרי און ליוו יור האזבענד האום. אמאל. איז געווען א פראבלעם א פרוי. פרוי איז געווען א פראבלעם. איינער האט מורא געהאט צו לאזן די מאן אליין ווייל ער קען זינדיגן מיט א פרוי. היינט די אינגעלייט צווישן זיך זינדיגן ארום א גאנצע נאכט. זיי שלאפן בחברותא מיט א צווייטן. זיי זינדיגן. די רבנים האבן אמאל געוואלט מאכן זאלן שלאפן נאר צוויי אינגעלייט. האב איך געזאגט ביסט א משוגענער. אדער פיר אדער גארנישט. זיי האבן עס געמאכט איין יאר און ס'האט אזוי נישט גוט געארבעט אז דו האסט נישט קיין השגה. און ממילא זאלט עטס זייער שטארק וואטשן וואס עטס טוטס, ביקאוז איטס יור רעספאנסיביליטי, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א מאן, און ער רעספעקט אז דו זאלסט טריעטן דעם מאן אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשולות אין די משפחה, און טאמער טוסטו נישט אזוי, איז קען ער אים צונעמען אויך, ער קען דיך צונעמען, ער קען די קינדער צונעמען, דער אייבערשטער האט אסאך וועגן, אונז קען מיר נישט זיינע וועגן, אבער ווען ס'קומט זנות, ווערט ער זייער זייער ווילד. סאו דעיס איז וואס די דארפסט וויסן, און כ'האב שוין געזאגט איך חזר עס איבער נאר אויפן שפיץ גאפל, די מקווה'ס אין אפסטעיט זענען אלע פסול, אלע, עווערי וואן אוו דעם, סאטמאר, בעלז, שמעלץ, גארנישט ס'איז פסול, זאלסט אריין פארן אין א מקווה וואס מען נוצט א גאנצן זומער און א גאנץ יאר, למשל ווי מאנרא, מאנרא איז דא עטליכע מקווה'ס, איך האב אליין געבויעט איין מקווה פאר די בני יואל, אין קאשוי בין איך געווען ביי ר' אהרן איך האב געהאלפן דארט אויכעט, ס'איז דא פיינע מקווה'ס אין. און נאכדעם דא אין מאנסי איז דא די מקוואות, ר' מאטעלע'ס מקווה איז שוין אויך היינט געפיקסט, ער האט זיך געוואלט שלאגן מיט מיר אבער ער האט געמיינט אז ער איז א גראבער א פעשער ער וועט מיך ארויספושן וועל איך מיך דערשרעקן, איך האב ארום געשריבן פאר די דיינים, מען האט עס גענומען אין די הענט ער האט געמוזט אריינלייגן צוויי מיליאן דאלער עס איבערצופיקסן, יא ער זאגט ער האט געמאכט גרעסער די צימער, שור. ווילסט וויסן ווער ער איז? ער האט איבערגעלאזט לעזער וואלף וואס ער געט הענט פאר די פרויען אין שפיטאל, א צו צודרייטער א צופידלטער משוגענער האט ער אים איבערגעלאזט אז ער זאל זיין איינער פון די וויזשניצע רעבעס, ווילסט וויסן ווי די האלטסט? ער ווארפט זיך ארויף אויפן טיש אין ירושלים, משוגע מטורף. יעצט דער דאקטאר מייקל סאלאמאן שרייבט ווייטער אין זיין בריוו, ס'איז א מורא'דיגע בריוו, כ'האב עס ארומגעשיקט איבעראל ווייל איך האלט יעדער דארף עס ליינען, שרייבט ער אזוי, ס'איז דא איינער דאקטער לערי נאסער וואס ער איז געווען דער דו ווייסט ער האט אויסגעלערנט אלימפיקס מיט אלעם ער האט איך ווייס נישט וויפיל מענטשן ער האט געהארגעט ס'איז זיי געקומען די מיידלעך ווייסט ער האט זיי געלערנט צו זיין אלימפיקס בקיצור זיי זאגן אז ער האט בערך צוויי הונדערט און פֿופֿציק וויקטעמס וואס זיי האבן נאך מורא צו קומען פאראויס. עטליכע זענען שוין געקומען, מען האט אים איינגעזעצט, אבער עטס מוזט פארשטיין וואס דא גייט פאר. ווען איינער האט אן אנקאנטראלדן פיפיק דארף מען עס אים אראפשניידן אדער עס זאל נישט זיין צווישן מענטשן. קוקטס אן אונזער געוועזענעם גאווערנער, ער איז געווען א בר בי רב דחד יומא, שפיצער, עליעט שפיצער, ער בויעט דא א בילדינג. פאר הונדערטער מיליאנס אוו דאלער, פאר די לאנד אליין האט ער באצאלט הונדערט און פופציג מיליאן דאלער הונדערט פינף און זיבעציג מיליאן דאלער, איז דער חברה מאן, מיר האבן גערעדט אסאך, גערעדט צו מיר אסאך מענטשן וואס ארבעטן פאר אים, איינער אן עלעקטרישן און נאך אנדערע, זאגן ער איז עפעס אזא אדם השלם אין בויען, אז זיי האבן נאכנישט געזען אזא קארעקט. און אזא גראדן מענטש און אזא פארשטענדיגן מענטש. ער האט זיך אויפגעארבעט צו זיין גאווערנער פון ניו יארק סטעיט. ער איז איינער פון די רייכסטע מענטשן אין ניו יארק. און שטעל דיר פאר, האט ער אנגעווערן, געטשעפעט מיט מיידלעך און מיט פרויען און מיט ווייבלעך, האט זיך נישט געקענט קאנטראלן געשיקט טעקסט מעסעדזשעס. ס'איז ממש ס'איז א גרויל וואס דא טוט זיך. יעצט ער אליין שרייבט דאקטער סאלאמאן, פריפערינג טשילדערן טו פראטעקט דעמסעלווס אנדער עני סורקעמסטענס איז נאו איזי טעסק. ס'איז נישט גרינג. איט איז אפטן אנקאמפארטעבל פאר די פערענטס טו טו בי עיבל טו העוו א דיירעקט טאלק, א דייעלאג, מיט דעיר אוין טשילדרען, סטיל איט מאסט בי דאן. און וועגן דעם זאג איך פאר יעדן, איך זאג יעדן איינעם, איך האב ענק פארציילט, ביי מיר א קינד האט אנגעהויבן צו ווערן צוועלף יאר אלט, זי האט אנגעהויבן צו ווערן געצייטיגט, א מיידל, האב איך געזאגט פאר מיין ווייב, מען דארף רעדן מיט די מיידל, זי גייט קריגן א פיריעד. זאל נישט משוגע ווערן, האט מיין ווייב געזאגט איך בין נישט מסוגל, האב איך געזאגט פיין, דעמאלטס ביסטו פטור, איך וועל עס ערלעדיגן, האט זי אנגעהויבן צו שרייען, וואס, דו מיינסט צו זאגן אז דו גייסט מיט איר רעדן, זאג איך, ביסטו נאריש, איך בין א מאן און זי איז א פרוי, ווי קען איך דאס טון, זאגט זי, און וואס גייסטו טון, זאג איך, דאס טון, איך האב אפגעקאלט א סייקאלעדזשיסט אין בארא פארק, איך האב געזאגט דאס און דאס איז דער מצב, וואלסטו געקענט דיך אונטערגענומען צו רעדן מיט מיין טאכטער, זאגט זי, אוואדע. נאר זי האט געזאגט אנלי איף יור ווייף סיטס דער, ווייל זי האט נישט געוואלט ס'זאל אריינקומען צו חאזעריי. ווייב איז דארט געזעסן האט זיך אלעס אויסגעלערנט און געזאגט שוין יארן יעדער זאל טון די זעלבע, ס'האט געקאסט עפעס איך ווייס נישט צו הונדערט פֿופֿציק, צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער, ביי דריי סעשאנס האט עס געדויערט. און שפעטער ווען איינע פון די קינדער מאכן יעצט חתונה האט זי מיר געזאגט זאלסט וויסן איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן וואס דו האסט געטון אז דו האסט מיך אויסגעלערנט אלעס, אלס מיידל ווייל דאס איז טווענטי פייוו יערס לעיטער ווייל איך געדענק אין סקול האבן אלע מיידלעך געפרעגט אוי איך בליט וואס העט זיין איך וועל ארויס בליטן ביז צום טויט וואס גייט זיין ווייס גארנישט וואס העט זיין און מען הערט זיך ווי איין מיידל זאגט דארטן איז א לאך ווי דער מאן העט אריין שטופן זיין פיפיק דאס דארף מען וויסן. זי דארף וויסן וויאזוי זי דארף זיך האלטן קלין, זויבער. ס'איז דא ניינטי פייוו פערסענט פון אלע אונזערע טינעידזשערס האבן יעסט אינפעקשאנס. טינעידזשערס, דאס איז די מיידל. אזוי האט מיר א דאקטער געזאגט. אז זיי ווייסן נישט מ'דארף דאס אפוואשן, און ס'איז דא די אינער ליבריע מיט די אוטער ליבריע, מ'דארף דאס ארום וואשן אז ס'זאל נישט בלייבן דארט סטאק שמוץ מיט בלוט. ס'איז אנבעליוועבל. יו דאונט טיטש עניטינג. טאמער איינער אברהם גאלדשטיין ער האלט אז דאס איז ניבול פה. איך וואלט וויסן וואס בית זכר מיט אזא ביוטיפול ניגון וואס מען זינגט עס יום כיפור ביי מנחה וואס דאס הייסט משוגענער עניוועי איך וויל נישט אריין גיין יעצט אין דעם איז וואס איך וויל ברענגען ארויס ברענגען איז אז מען דארף לערנען די קינדער און די מיידלעך פארן אוועק אין קעמפ מען דארף זיי אויסלערנען וויאזוי זיי זאלן זיך האלטן סענעטערי ס'איז דא א פיריעד טיעטש דעם אבער איך וויל צוקומען צו נאך א פונקט. טאמער איז דיר שווער דו זאלסט רעדן די זאכן מיט דיין טאכטער, צו ס'איז שווער זאלסטו רעדן מיט דיין זון, צו דו האסט מורא צו דו קענסט אים נישט איבערגעבן אז ער זאל זיך פראטעקטן און אז איינער וויל אים טאטשן זאל ער שרייען, זאל ער שפייען, זאל ער מאכן קולות, זאלסטו אים נעמען צו א סייקאלעדזשיסט, דער סייקאלעדזשיסט זאל אים געבן א לעסן איינמאל צוויימאל, ס'וועט דיך קאסטן הונדערט צוויי הונדערט דאלער ס'איז ביליגער ווי ער זאל אהיימקומען מאלעסטעד. און ער וועט אים אויך געבן די מוט אז איך בין נישט קיין שמאטע, און אז טאמער איינער טוט זאל ער שרייען עד לב השמים. די איינציגע מאל ווען ער זאל נישט שרייען איז אויב דער חזר האט אים פארשטאפט מיט א בענענע דעם פיסק, באט אדער דען דעט זאל ער קולות מאכן און ער זאל קאפען מיט די פיס און ער זאל שרייען וואס ווילסטו פון מיר? און אז ס'וועט ווערן א מהומה און אלע קינדער וועלן אויפשטיין גייט זיין פרייליך, דעמאלטס גייען זיי מער נישט נעמען קיין טשענסעס, זיי נעמען נאר טשענסעס ווייל זיי האלטן אז דו האסט מורא. ניט דערציילן וויפיל. עס קומען אריין בחורים פערצן דרייצן יאר אלט, זיי זעהן ווי עפעס א חזר איז אנגעלאנט אויף די וואנט קעגן איבער די סטעפס, נעמען זיך די בחורים שרייען דו חזר טובל דיך און גיי ארויס, ווייל זיי ווייסן טאמער וועלן זיי עס נישט טון ווען זיי קומען אן צום חזר איז דאך שוין חרבו שלופה בידו, די שווערד דער פיפיק איז שוין אויסגעצויגן און ער הייבט אן צו קלאפן אין זיי און זיי ווילן נישט. מען וויל נישט ווערן מאלעסטעד פון א חזיר, עניוועי איז דאס זאל מען טוהן, מען זאל אויסלערנען די קינדער פונקטליך וואטס גאוינג אן ענד האו דעי שוד פייט אףף טאמער ס'קומט א חזיר און ער טוט וואס מען טאר נישט, זאלן זיך נישט לאזן, דעי שוד נאט עקסעפט דיס גארביטש, און די זעלבע איז אויב אן עלטערע בחור טוט עס, אבער אפילו ווען א חבר א בחור טוט עס, אין די זעלבע כיתה, מען זאל גראד נעמען זיך שרייען. און אפילו מ'איז אין וואלד וועסטו אזוי שרייען ביז מ'זאל עס הערן אריין ביז צום חדר אוכל, ביז צום לאנטש רום. בוי אויף דיין קינד, קוק, ס'איז דא א מיליטער, יא? ווען מ'קומט אריין ווייסט מען נישט אזוי צו ציילן ביז דריי, אלל אוו א סאדען קען ער דרייוון א מאשין גאן, קען ער דרייוון א טענק, קען ער דרייוון אן עראפלאן, קען ער דרייוון א סאבמארין. עווריבאדי געטס בילד אפ טו וואט דעי ניד הים פאר. יו בילד אפ יור סאן, איינער רירט דיך זאלסטו שרייען. און אפילו יענער וועט דיך סטראשען, פאר דעם אליינס זאלסטו שרייען. און נאך א זאך, ס'איז נישט רולד אוט אז טאמער איינער טרייט דיך צו טאטשען זאלסטו אים געבן א פאנטש אין די באלס אדער אין פיסק. ווייסטו ער האט אויכעט אזוי ווי דו ענק הענגט צוויי באלס. די באלס איז זייער דעינדזשערעס ווייל אז דו געסט אים א שטויס דארטן פאלט ער אום. און דארפסט דיך נישט דערשרעקן, ער וועט דיר גארנישט טון, ער וועט אומפאלן. און אזוי זאלסטו פריפעירן דיין קינד אין קעמפ. דו האסט א פראבלעם זאלסט באצאלן די בילס. און דו האסט נאך א פראבלעם זאלסטו אים פריפעירן, ווייל וויבאלד דארט שלאפט מען, מ'איז דארט טווענטי פאר סעווען, ס'שיינט די זון, ס'איז א מחיה, ס'איז דא א וואלד, ס'איז דא א קאונסלער וואס ער זוכט א שידוך, אפילו ער איז פארהייראט, ער לעבט נישט אזוי גוט מיטן ווייב, צו נאך א זאך, ס'איז דא צוויי מיני תאוות, ס'איז אזוי ווי איינער האט ליב טשאקלעט מילך, און איינער האט ליב אראנדזש דזשוס, צוויי תאוות, ס'איז לא ראה זה כראה זה, הצד השווה שבהם, מ'דארף האבן ביידע. עניוועי, יעצט וויל איך גיין ווייטער. מען קען קיינעם נישט טראסטן. כ'האב ארויף געלייגט א שיינע מעשה, און ס'איז זייער א אינטערעסאנטע מעשה, און דער עולם ביי אונז קען דאך נישט אזוי קיין ענגליש, איז פרעגט מיך איינער, פרעגט מיך אסאך מענטשן, זיי שרייבן צוריק, דו וואס האסט ארויף געלייגט דא, כ'קען עס נישט ליינען, איך ווייס נישט וואס דאס איז, פיין, איך האב עס געזאגט בקיצור, אבער איך וויל יעצט רעדן דערפון אביסעלע מער באריכות, ווייל ס'איז ממש, מען מוז דאס וויסן וואס דא גייט פאר. ס'דא א פרוי וואס זי הייסט גיטל. גיטי שיינקאפף, זי וואוינט אין טו טוירטי ניין נארט קרעסט פלעיס אין לעיקוואוד ניו דזשערסי, און די מעשה גייט אזוי, א הון מיט א האן, די מעשה איז האלב, א קו מיט א קאלב, די מעשה הייבט זיך אן, כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'איז דא א מיידל, וואס די מיידל וויל איך נישט זאגן איר נאמען, ווייל פארשטייסט דיך אליינס, זי איז א וויקטים נעבעך, הגם זי שעמט זיך נישט מיט די נאמען, זי האט ארויסגעגעבן א גאנצן בוק, טוירטי ניין פעידזשעס, אבער איך וויל עס נישט מפרסם זיין, ביקאויז זי איז באמת א גרויס רחמנות, זי ווייסט אליין נישט וואסערע א רחמנות זי איז, איז במילא בין איך נישט מפרסם איר נאמען, אזוי ווי איך האב א מנהג אז אונז זעמיר נישט מפרסם נאר בעל עבירות, און די מיידל וואוינט אין פלעטבוש, עניוועי, איז די מעשה גייט אזוי, הערט וויאזוי די מעשה גייט, ס'איז דא אן ארגענעזעישאן ס'הייסט אורה, זיי זענען מקרב, זיי מאכן פון שוואכע אידן בעסערע אידן, איך האלט אין איין מסביר זיין, צו זיין אין קירוב דארף מען קענען, ווייל יענער שלעפט דיך מער אראפ ווי דו הייבסט יענעם אויף, און נאכדעם איך זע נישט פארוואס אז א איד איז א שומר שבת מוזטו אים מאכן א בן תורה מיט פרומער, קאט די קרעפ, דו קענסט דאס נישט טון, עניוועי, מ'האמיר שוין געהערט פון די אלע גליקן, נחמיה וועבערמאן האט געוואלט מאכן א מיידל אז די אויבערשטע באטן זאל איר זיין צוגעקנעפלט, האט ער זי געברעבט און בועל געווען און געטון כל דבר אסור מיט. דער אנדערע שייגעץ דארטן פון בארא פארק, דאסקאל. וואט וואט קיינד א גארביטש איז דאס? פייוויש מענדלאוויטש האט געהאט א מיידל סקול מיט יונגלעך, און די יונגלעך האבן זיך געטראפן יעדע נאכט מיט די מיידלעך, ס'איז געווען דער גרעסטער חורבן, איך האב מוסר געזאגט, ער האט מיך נישט אויסגעהערט, ווייל מען האט אים געגעבן גרויס געלט, בארדיטשוב, מען האט געמיינט אז דער בארדיטשובער, ער פלעגט זאגן ס'איז בארדיטשובער קינדער, האט מיך איינער געפרעגט, דער בארדיטשובער האט נאך יעצט קינדער אין די יארגאנג? זאג איך, ער לעבט דאך שוין נישט צוויי הונדערט יאר, מען רעדט קינדס קען. ביי אונז קענסטו איינרעדן וואס דו ווילסט. יא. עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם אויך נישט. יענקי דאסקאל. ער איז געפארן אויפפיקן בארדיטשובער מיידלעך. אשר אנטשל בוקסבוים. ער האט ארויפגעשטעלט א מיידל אויף א באס, האט זיך אים צוגעדאכט זי פארט אויף ווילימסבורג, דערווייל האט עס א רוסישע דרייווער אויפגעפיקט, ער האט מיט איר מזנה געווען פון צוועלף אין די פרי פרייטאג ביז. אכטע, נאכן זמן, וועי נאכן זמן, האט מען זי געברענגט צו מיר אין שול ווי איך דאווען, ווייל די הצלה האט נישט געקענט רוסיש, האט מען געוואלט איך זאל איבערטייטשן, האט זי געזאגט יא, נעבעך, זי האט געטון וואס מען טאר נישט, זי האט נישט געוואוסט, זי איז א רוסישע, זי האט געמיינט אז וועגן דעם איז זי באשאפן געווארן, פאר אביסל סעקס, עניוועי, נישט וויכטיג, בקיצור, איז אורה טרייט אויפצוהייבן דעם מענטש. האבן זיי, זיי שיקן ארום פיקטשערס אייביג ווער ס'קען, ס'איז א א מעכטיגע ארגענעזעישאן, מיין סאטמאר איז אויך א מעכטיגע ארגענעזעישאן, זיי האבן געהאט אפאר נואפים וואס האבן געטאטשט די מיידלעך, ס'האט מיר די וואך פארציילט א מיידל, זי איז מיר נאכגעלאפן אין די גאס, שטעל דיר פאר כ'האב מיך אזוי געשעמט, א מיידל לויפט מיר נאך, ווי קומסטו מיר נאכצולויפן, אבער גארנישט איך זאג נישט קיינעם קיין מוסר, ווייל דו קענסט נישט וויסן וואס זי האט דיר צו פארקויפן, דערציילט זי מיר אז זי האט לערנט איז נאך היינט א תלמידה פון דעם נחום קליין. ער איז אזא חזיר אזא מנוול אזא סעקס פריק זי דערציילט מיר אזוי ווען מען האט געמאכט ריהערסעלס פאר די פלעיס פלעגט ער אלץ אריין קומען איי וואס איז מיט קול באשה ערווה די מיידלעך האבן זיך געווינדערט וויאזוי זיצט ער דארט און ער זאגט נאך מער די מיידלעך דזשאמפן ווייסט ווען מען טאנצט אהער מען טאנצט אהין ווען מען מאכט א פלעי האבן זיי פארציילט אז ער פלעגט זיך דרייען צווישן די מיידלעך און זיי האבן געכאפט א באמפ און א זעץ אין די בריסטן זי האט מיר אלעס פארציילט. האב געזאגט דער מענטש איז נישט קיין ירא שמים, ער איז א חזיר, און זי פלעגט אויך, ער פלעגט קומען צו די קינדער, און ער האט באקוקט אויף די זאקן, און געזאגט ס'איז צו ליכטיג, ס'איז צו די קליידער נישט גענוג לאנג הער, וואט די העל אר יו דואינג, דעטס נאט סאמטינג יו שוד טעל א פרעמדע גערל, ביקאוז איף עניטינג איטס איף היינט האבן אידישקייט, דעטס צניעות, דעטס פערסענעל, א פרוי איז זייער א פערסענעל זאך, זי קומט פון אינמיטן דעם בויך פונעם מאן האט דער אייבערשטער ארויסגענומען, ס'איז צניעות. ס'איז נישט פון עפר מן האדמה. עניוועי, זי האט אזויפיל צוזאמגערעדט אויף אים. נו פרעג איך אים פארוואס ביסטו דארט? זאגט ער ווייל מיין טאטע וויל מיך נישט ארויסנעמען, איך האב מורא. זיי האבן מורא יעצט צו גיין אין קעמפ אויכעט. זיי האלטן אז ספייקי איז אין קעמפ. זיי האלטן אז דארטן ווייסט ער אלעס און ער גרייט צו די קעמפ. און אפילו ווען נישט. זיי זאגן אז יעדער האט פאר דעם שייגעץ מורא געהאט. ס'האט אין יעדן. פאלן א אימת מות וואס זיי האבן געזעהן, און ס'איז אינטערעסאנט, נחמיה וועבערמאן האט אנגעשמירט דאס מיידל מיט פינאט באדער, ער האט ארויפגעלאזט א פלעשלייט, ער האט געוואלט אריינגיין קוקן וואס זעהט מען דארטן אין די וועדזשיינע, האט ער זי אויסגעשפרייט, געלעכערט האט ער זי, דאס האט מיר ר' צוריל בערג דערציילט, וואס איר טאטע האט מיר שוין לאנג פארציילט, נאך פאר ער האט געהאט די צרות, און ער איז אריינגעקראכן מיט א פלעשלייט, איינמאל האט ער ארויפגעלאזט דעם פלעשלייט אויפן בויך און ס'האט זיך פארברענט, ווייל ס'האט דאך ליכט. האט ער געזאגט וועסט ארויף לייגן פינאט באדער וועט אוועק גיין די פעין. נישט אינטערעסאנט ספייק האט אויך געגעבן פינאט באדער הצד השווה שבהם אלע אז זיי באנוצן זיך מיט פינאט באדער. עניוועי איז ער געגאנגען דארטן א מיידעלע פון אורה איך וויל נישט זאגן איר נאמען זי איז דעמאלטס אלט געווען פֿופֿצן זעכצן און די קאונסלער איז אלט געווען צוואַנציק איין און צוואַנציק און זי פלעגט איר ליב האבן זי האט איר געשריבן לאוו לעטערס ווייסט מען זעהט זי האט געמאכט א בוקס. פֿאָרי סיקס פעידזשעס, דאס טענה איך, מען דארף די אלע חזירים והוקע אותם נגד השמש, ווי עס האט ער געטוהן פונקטליך אלעס. און זייער מיסע לאוו לעדערס האט מיט איר געטוהן כל דבר אסור, ס'האט דארט געהאלטן אז איין נאכט קומט זי אריין און זי לייגט אריין איר הענט אין אונטער איר פענטיס און זי כאפט איר אן דארטן ביי די וועדזשיינא. שוין, זייער מיס, אבער זי האט געפראוזן, דאס איז די צרה, די קינדער פריזן, דאונט בי עשעימד, דאונט פריז! נאק די העל אוט אוו דיס וואמען! זי האט דיר דאס געטון האסטו דאך געדארפט קודם געבן א זעץ אין פיסק אדער נעמען דיינע צוויי פינגער און פאוק הער אייז אוט! זאל בלייבן בלינד אויף אייביג! פיגענע חברה. עניוועי. ס'איז אדורך נאך א טאג, נאך א טאג, און דא האט מען מורא צו רעדן, און וועגן דעם זאג איך, לערנטס אויס ענקערע קינדער זאלן נישט מורא האבן, זיי האבן נישט מורא צו רעדן, געשעען נישט די אלע זאכן. איז בקיצור וואס מען דארף טוהן איז זייער פשוט, מען דארף רעדן מיט די קינדער, ויהי היום זי איז שוין געווען אזוי אין לאוו מיט איר, מען זעט דאך זי שרייבט אזאלעכע לאוו לעטערס, כ'מיין איך האב פאר מיין ווייב אין די בעסטע צייטן נישט געשריבן אזאלעכע לאוו לעטערס חחחחחח לייצן, בקיצור זי שרייבט ווי שיין דו ביסט און ווי ליב כ'האב דיך און איך בין משוגע פאר דיר, א גאנצע נאכט טראכט איך זאל קענען מיט דיר זיין אין איין בעט מיט אלעם רחמנא לצלן, עניוועי. איין טאג איז זי געווען ביי זיך אין צימער, און זי קומט איר וויזיטן געבן חיזוק אבוויעסלי אביסל ארויפהייבן אויף א העכערע מדריגה, און זי האט אריינגעשטופט איר פינגער אין דעם מיידל'ס וועדזשיינע, און א מיידל איז דאך א בתולה, ס'איז דאך א דינע קליינע וועדזשיינע וואס האט נאכנישט אויסגעשפרייט, ווען א מאן וואוינט ווערט עס אלס אויסגעשפרייט, ס'סטרעטשט זיך אויס, דארטן איז דא אזא גומי, אן אילעסטיק, דער אייבערשטער האט געמאכט אזא אילעסטיק, אזא גוט, און נאכדעם וואס ס'איז געווען איז. אז ווען מען האט נאך א בעיבי איז שפרייט זיך עס אויס אזוי גרויס, שטעל דיר פאר א אכט פאונדער צו א צען פאונדער קומט ארויס בלייבט עס אייביג אויסגעשפרייט און אזוי ווייטער און שוין. און איך וויל ענק זאגן ביי די וועי דער בויך שפרייט זיך אויך אויס, א פרוי האט מיר דערציילט זי האט קיינמאל נישט דערציילט איר מאן אז זי האט געהאט א קינד, דער מאן איז געווען אזא נאאיוו סטופיד בהמה ער האט אפילו נישט געריעלייזד אז זי האט נישט קיין גראדן בויך, ס'איז געווען פול מיט רינקלס שוין ווייל די קינד האט זיך אויסגעסטרעטשט, און ס'איז צוריק געגאנגען, זי האט גראד חתונה געהאט און שי נעווער טאלד די האזבענד זי האט געהאט א קינד, און איך האלט מען דארף פרעגן ביי די ב ש, מיר האט יעצט דערציילט איינער, ער איז משוגע פאר מיר, און ער האט געזאגט כ'האב געפרעגט די מיידל האט איר אמאל איינער מאלעסטעט האט זי געזאגט יא מיין טאטע. נישט איין מאל, נאר נישט צען מאל, נישט פֿופֿציק מאל, נאר אסאך מאל. דעטס איט. יו גאטע טאלק אפ האט ער זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויס געגאנגען. ער האט געזאגט, יו האוו טו אנדערסטענד, איך קען נישט אננעמען אזוי א לעבן. עניוועי, מיר גייען ווייטער. און זי איז געגאנגען, זי האט גענומען איר פינגער און זי האט עס אריין געשטופט אין די מיידל'ס וועדזשיינע, און זי האט עס געריסן, ווייסט, א שלעפ אריין ארויס, אזוי ווי זי האט געמיינט זי מאכט א בדיקה פאר איר מאן, רחמנא לצלן. די מיידל האט אנגעהויבן אזוי צו בלוטן, זי זאגט זי האט געמוזט אריין לויפן אין טוילעט, און איך זאג עס באריכות, נישט ווייל אברהמעלע גאלדשטיין די רב פון סקרענטאן מיינט אז איך בין א חזיר, איך זאג עס באריכות ביקאוז דו דארפסט עס לערנען דיין קינד, איך אנפארטשענעטלי האב די עקספיריענס פון הערנדיג הונדערטער און הונדערטער קעיסעס יעדן טאג, איך הער הונדערטער קעיסעס א טאג, נישט דווקא פון יעצט, פון אלט אויך, עניוועי דאס איז א נייע קעיס, פרעש פרעש האט אף די פרעס. און ס'האָט איר אָנגעהויבן צו בלוטן, זי אַרײַן אין טוילעט, זאָגט זי, כ'האָב אויסגעבלוט דאָרטן. איך בין זיכער, אַז זי האָט געטראַכט, עי, וועיט אַ מינוט, כ'וועל בלוטן אויף אייביק! וואָס איז דאָ געשען? וואָט ריעלי העפּענד? פון וואו קומט די בלוט? וואָט איז גאָאינג אָן? נאָ, מ'קען דאָך קיינעם נישט פרעגן, זי איז דאָך געווען אין אַ קעמפּ פון אורה, וואָס זיי גייען איר אויפהייבן אויף אַ העכערע מדרגה. כ'האב אמאל געהערט א גוט ווארט פון א איד, ער האט געזאגט, נחום, דו ווילסט זיין אן ערליכער איד? זאג איך אים, יא. זאגט ער, יעדן אינדערפרי ווען דו זאגסט מודה אני, נאך מודה אני, זאג דעם אייבערשטן א תפילה, מאך מיך נישט ערליכער ווי איך בין. דעטס איט. מען דארף נישט זאלסט זיין סאטמאר רב, מען דארף נישט זאלסט זיין פאפא רב, זאלסט זיין אזא בהמה ווי האדרת תדרת, דער אייבערשטער דארף דאס נישט. מען דארף נישט זאלסט גיין צו פראטעסטירן, אה ער מאכט יעצט א פראטעסט פשוט וועגן דעם ווייל זיין ברודער האט אמאל געמאכט און הי מיסד די באוט, מוז ער מאכן יעצט אליין, מוז ער ברענגען שטערנבוך. ס'איז אלץ בלאף, שטערנבוך האלט אז מ'מעג גראבן די טויטע, שטערנבוך האט מתיר געווען, אמאל האט מען געשריגן ער איז א שייגעץ, יעצט איז ער געווארן א צדיק, קען זיין איך וועל אויך נאכאמאל ווערן א צדיק, אהרן צובראכן זאל זאגן א דרשה וועט ער זאגן יא מ'נעמט אראפ דעם חרם, נישט וואס איך האב דערפון א פאריבל, ס'מעג בלייבן, כ'האב געזאגט מיינע קינדער דאס מוזטו מיטלייגן אין קבר. עניוועי. איז למעשה איז דאס מיידל זיצט יעצט אין טוילעט און זי בלוטיגט נעבעך אויס, קענסט זיך פארשטעלן וואס א טראמא זי האט מיט געמאכט, טינק עבאוט איט, זי איז דאך אפילו נישט געגאנגען צו א כלה קלעס, אזוי גייט מען כאטש צו א כלה קלעס, זיי זאגן נישט גארנישט עניוועי, זיי וויינען נאר און זיי מאכן די מענטשן פילן כאילו, זיי מאכן די מענטשן פילן כאילו אז מען גייט זינדיגן ווען מען לייגט זיך אריין מיט א מאן אין בעט, צו ווען מען לייגט זיך אריין מיט א פרוי אין בעט, מען גייט זינדיגן, זינדיגן. אויב דאס איז זינד, זענט עטס בהמות, ווייל דעטס די אנלי וועי וואס דער אייבישטער האט געמאכט פריער ווי אז ס'זאל זיין א קאנטיניועישאן. די וועלט האלט זיך אן אזוינפיל טויזענטער יאר שוין יא נאר ווייל מ'האט זיך אריינגעלייגט מיט א פרוי אין בעט און מ'האט געהאט א ערווה, דעמאלטס האט עס געהייסן אן אות ברית קודש און מ'טוט עס בקדושה, מ'האט אריינגעשפריצט זאמען אין איר, זי האט אראפגעלאזט זאמען פון די פאלאופיען טובס אריין אינעם אותו מקום, און פון דעם האט זיך געפארעמט א קינד, און קיינער האט נישט געהאט אנדערש קינדער, נישט אברהם אבינו, נישט יצחק, און נישט יעקב, און אפילו נישט משה רבינו און אהרן הכהן, דעט איז די אנלי וועי טו דא איט, דער איז נאו אדער וועי. סאו נאוועדעי די מחנכים מאכן משוגע די קינדער ווי א בארג און די מיידלעך מיינען זיי גייען זינדיגן, בהמות איטס א העפי טיים, ענדזשוי יורסעלווס, ניין, מען מאכט זיי שלעכט פילן. אבער די מיידל האט דאך דאס אויך נישט געהאט, זי האט דאך נישט געהאט די איך מאך אן איכות וואס זי האט געוויינט, ער וועט אריינשטופן דעם מאן, קום אין בעט און זאלסט וויינען, און זאלסט דיך משוגע מאכן, זאלסט קאפען, זי האט דאך דאס אויך נישט געהאט, קענסט דיר פארשטעלן די צער פון די מיידל? עניוועי, אפאר יאר עלטער, שי טאק הערסעלף טוגעדער, שי קאדנט טעיק איט, משוגע איז זי ווי א בארג, גלייב מיר, ווען איינער איז א נארמאלער מענטש וואלט איר נישט געקענט נעמען פאר א שידוך, איז למעשה. מיטן גרויסן, ווי מען זאגט, דורכגאנג וואס זי האט געהאט, גייט זי און זי שרייבט א בריוו פאר די פרוי, איך וויל נאכאמאל זאגן איר נאמען, יעדער זאל געדענקען, די שיקסע הייסט מיסיס גיטי שטיינקאף, זי וואוינט אין טרי טו טוירטי ניין נארט קרעסט פלעיס אין לעיקוואד ניו דזשערסי. שוין. בקיצור, און ס'האט זיך אנגעהויבן א מעשה, זי זאגט, שרייבט איר א בריוו, דו ווייסט וואס דו האסט געטון מיט מיר, דו האסט מיר מורא'דיג שטארק וויי געטון, און איך וויל דיך בעטן א טובה, איך דארף פון דיר נישט מער ווי האבן אן אפאלעדזשי, מען זאגט, די אלע סייקייטריסט זאגן אז אן אפאלעדזשי איז פיפטי פראסענט א קיור, פיפטי פראסענט אפאלעדזשי, דעטס א קיור, פארוואס? ווייל יענער פילט כאטש אז ער זעט ער האט אים געטון אן עוולה, איך האב געהאט אמאל א פרשה, איינער, איך האב עס שוין פארציילט, יענער האט געזאגט, וויל פון דיר האבן נישט מער ווי אן אפאלעדזשי. סאו א יונגערמאן איז צוגעגאנגען צו א צווייטן און האט אים געזאגט אזוי, איך ווייס איך האב מיט דיר געזינדיגט, איך ווייס איך האב עס נישט געטארט טון, ענד איי אוו יו ען אפאלעדזשי, איך האב נאר נישט קיין געלט דיר צו באצאלן דיך צו היילן. האט אים יענער געזאגט, איך הייל מיך שוין פיר יאר, עס האט מיך שוין געקאסט איבער הונדערט טויזנט דאלער, דאס וואס דו האסט יעצט געטון האט מיך געהיילט אינגאנצן, וואטש ענד סי אז כ'וועל ווערן א נארמאלער מענטש. אל יו גאטע דא סעי איים סארי. ס'איז דא דער דער שניצלער וואס האט געגאסן בליטש אויף מיר, האט דער דזשאדזש געזאגט, אפאלעדזשייז טו הים, און נאך פרעגט ער מיך צו איך פארגיב אים, האב איך געזאגט נאו וועי, ווייל דו הייסט אים אפאלעדזשייזן, הי דידנט דא איט אויט אוו היז אוין, דאס איז סאק מיר קאק מיר, ס'איז נישט קיין חילוק, איך וויל אבער גיין ווייטער יעצט, האט זי געזאגט זי אפאלעדזשייזט נישט. זי זאגט איך ווייס פון גארנישט, און זעסט דאס איז א פרוי, מען זאגט א פרוי האט א קורצן שכל, פארוואס? ווייל ווען זי האט א בעיבי שווערט זי כ'וועל קיינמאל נישט האבן נאך א קינד, הי הי הי. דו ווייסט וואס אלעס איך באקום? ווען ווען קען שוין מיין ווייב גיין אין מקווה? זי וויל שוין לויפן נאכאמאל אין מקווה. יא, א פרוי האט א קורצן שכל. איז דו ווייסט דו האסט געשריבן לאוו לעטערס? דו ווייסט ס'איז אלעס אויפן טעלעפאן? זי האט אלעס. און זי האט פונקטליך אלעס וואס דו האסט געשריבן אויך מיט די האנט. סאו וואס גייסטו יעצט דינייען סדרי בראשית? פאר די לאוו לעטערס אליינס וואלט מען דיך געדארפט איינזעצן וואס דו האסט געטון מיט א יונג מיידל, סיקסטין יערס אולד. עניוועי, למעשה, זי זאגט איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, איך קען דיך נישט. ס'האט אזוי וויי געטון דאס מיידל אז זי קען נישט קומען צו זיך. איז זי געגאנגען און זי האט איר געשיקט אין גבעת המורה איז דא עפעס א בית דין דארטן אין בענסענהורסט און ער האט געשיקט א הזמנה און זי שרייבט ס'איז שוין פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאנס זי קען איר גארנישט טון איך וויל גארנישט מער ווי אן אפאלעדזשי האט זי איז זי נישט געקומען צום בית דין די בית דין האט געוויסט זי וועט נישט קומען און זי האט אויך געוויסט אז מ'וועט נישט קומען בכלל נישט געקומען זי איגנארירט דעם בית דין האבן זיי ארויסגעגעבן אויף איר א סירוב. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און איך וויל אז דער עולם זאל עס וויסן, ווייל ווען דיין קינד גייט אין קעמפ, ס'מעג זיין סאקמער, קאקמער, ס'מעג זיין נחום קליין, איטס אלל די סעים. ווען זיי קוקן אן דיינס א קינד, קוקן זיי נישט אן אז א מאמע האט זיך געפלאגט ביז זי האט געוואוינט מיט איר מאן, און זי האט געהאט ניין חדשים דאס קינד אונטערן הארץ, אדער אפשר זיבן חדשים, אמאל איז עס ארויסגעקומען גרינג אמאל שווער, אמאל האט זי עס געהאט מיט א סעזעריען און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די אלע צרות און אמאל דאס קינד אביסל דיפעקטיוו און אמאל אהער מיט אהין, ס'איז געווען יענער חורבן ביז מ'האט אים אויפגעברענגט. ווער קוקט אזוי אויף א קינד? א טאטע און א מאמע, די וואס האבן מיטגעמאכט מיט דעם קינד. נחום קליין צו רבי יודל ראזנבערג'ס זון דוד צו די אלע מנהלים פון איבעראל קוקן אויף דיין קינד, ווי א רעוועניו מאשין אז זיי זאלן מאכן געלט, און נאכדעם איז דא אזאלכע וואס זיי קוקן אויף איר ווי א סעקס פיטשער אויכעט, אבער בעיסיקלי דו ביסט נישט דיין קינד איז נישט מער ווי א רעוועניו מאשין ס'זאל פראדוצירן אינקאם פאר זיי, און דו דארפסט האבן שכל און דו דארפסט מסביר זיין דיין קינד וויאזוי זי זאל זיך אויפפירן, אמאל האמיר אונז געמוזט מסביר זיין פאר א קינד אז דער קלייד מוז זיין צוגעדעקט, די קני אפילו ווען מ'זעצט זיך אראפ זאל זיך נישט אויפהייבן. אונז האב מיר געמוזט מסביר זיין פאר אונזערע קינדער די הלכות וויאזוי זי מוז גיין אנגעטון, היינט איז דא א נייע תורה חדשה מאתי תצא, אז זעהט זיך דא קומט א מיליטערישע פליגער און ער גייט שיסן א באמבע, וואו! נישט איינער, ס'איז פיר! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! זעהט אויס רוסלאנד האט זיך א ריר געטאן אין סיריע און מ'פארט ביז סיריע יעצט כאפן קנאקן שטיקער, wow! עניוועי, ס'איז שטייט תורה חדשה מאתי תצא. ס'איז א נייע תורה געווארן. אמאל האט געמוזט לערנען מיט א קינד וויאזוי זי דארף זיין, גיין צניעות'דיג מיט אלעם, היינט דארף מען לערנען האו שי שוד פייט אף א פרעדעטער, און אפילו ווען די פרעדעטער איז א מנהל, דארף זייער שטארק וואטשן. נחום קליין, אזוי האט מיר די מיידל געזאגט, זי ווען נאכגעלאפן א האלבע גאס. זי האט געזאגט ער פלעגט זיך אריינשטופן דארט ווי מ'איז זיי מ'האט געמאכט ריהערסעלס, און ער געכאפט א באמפ דא א קלאפ דא, ווייסט, דו ווייסט איך מיין א קלאפ, פוי, חזיריי. עניוועי. און זיי האבן נאך געטענה'ט אז אונז מאכן מיר ריהערסל און זינגן מיר, און נעכטן האט ער אונז געלערנט קול בשער, ווי וויאזוי האט ער געמעגט שטיין דארט און קוקן די ריהערסל? וואס האט צו טון די מיט ריהערסל מיט דעם וואס מען זינגט? אז א מיידל לערנט זיך צו זינגען א ניגון, האט עס מיט דעם עפעס? דאס איז די דרעקעס, ער האט געעפנט א מיידל סקול זאל זיך קענען אינדזשויען, און ס'זאל זיין א מאני פיעטשער אויכעט, א פיינענשאל פיעטשער, עניוועי. גיטל שיינקאפ פון טו טערטי ניין. נארט קרעסט פלעיס פון לעיקוואוד איז נישט אנגעקומען צום בית דין און ס'איז דא אויף איר א סירוב און ס'איז דא א סירוב ווען מ'שיקט א הזמנה און ער קומט נישט איז בנידוי טאמער איז בנידוי טאר שוין די מאן נישט וואוינען מיט איר אויך נישט ער טאר נישט האבן קיין סעקס מיט איר אזוי ווערט געפסקנט אין שולחן ערוך אין יורה דעה אין סימן של"ד די זאך איז נאר אז סתם א נידוי איז דרייסיג טאג, וועגן דעם דעם איצעלע פימפ קען דאך נישט די אלע זאכן, האט ער געמיינט ער האט מיך געלייגט אין חרם, איך גיי מיך באשרעקן, איך גיי מיך באמאכן, נאנאנאנא, איצעלע סתם נידוי איז ל' יום, דאס איז ווען ס'איז א אמת'ע נידוי, ס'איז דאך נישט א אמת'ע נידוי אויך נישט. יעצט טאמער זאגט די בית דין ס'איז ל' יום, ס'גייט דורך ל' יום, גייט די נידוי אראפ. טאמער שטייט אבער אין סעיף כ"ד וכל חרם ונידוי שלא הותר, ס'איז נישט געווען אויף א זמן ל' יום און ס'איז לא הותר, איז אפילו היה זמן רב בנידוי וחזר בו, אפילו ער איז געווען בנידוי א לאנגע צייט, מער ווי דרייסיג טאג, און ער האט אפילו חרטה געהאט פון וואס ער האט געטון, אפילו הכי אינו מותר עד שיותר לו בפירוש. מען מוז אים מתיר זיין בפירוש ביסט ארויס פון חרם, איז ממילא בלייבט זי אין חרם ביז ווילאנג מען איז זי נישט מתיר בפירוש, און זיי וועלן נאר מתיר זיין אז זי קומט און זי אפאלעדזשייזט, און זיי זאגן יעדער ווער ס'האט א וועג משפיע צו זיין זאל מאכן זיכער אז מען זאל זי מאכן ענג מען זאל זי נישט. מקרב זיין מען זאל זי נישט געבן קיין פרנסה, מען זאל זי נישט לאזן דאווענען, אזוי ווי די שקצים האבן געוואלט טון מיט מיר, און ס'איז אונטערגעשריבן א בית דין, אן ערנסטער בית דין, גבעת המורה. און ווער ס'וויל עס מברר זיין ווייל כ'קען זיי מאכן ביזנעס מיט די פרוי, די נאמבער איז סעווען וואן עיט ניין טרי או פאר ניין טו טרי. סאו יעצט אז מען האלט ביים פארן אין קעמפ, און מען האלט ביים שיקן קינדער אין קעמפ, עספעשעלי אין סליפאווערס, און אפילו מיידלעך, אמאל איז אויך געווען מען געוויסט א יונגל האט מורא א זכר וועט אריינשטופן, דער מלמד וועט אריינשטופן. היינט איז לעסביענס כמעט די זעלבע רעיט ווי געי, ביי די גוים די זעלבע רעיט, ביי די אידן איז אביסל ווייניגער, ביי אונז איז איינס פון צען איז א לעסביען, און איינס פון פינף איז א געי, א משכב זכר. די אלע זאכן זאלט איר זייער שטארק האלטן אין קאפ פאר איר שיקטס די קינדער אין קעמפ, און. ס'וואלט אפשר כדאי געווען אויפצוהערן די גאנצע משוגענע קעמפ ביזנעס, אפשר געווען כדאי ווען יעדער זאל פארן מיט זיינע קינדער אזוי ווי אין יוראפ מען פארט אוועק צוויי צו דריי וואכן. כ'וועל ענק פארציילן א מעשה, איך בין געווען אין ארץ ישראל כ'בין געגאנגען צום גערער רעבן איך האב געטוהן, געדרייט, כ'האב געמאכט עה וועגן אנדערע זאכן פארשידענע זאכן, וואס איז געווען? כ'האב די זעלבע טענה געטענה'ט צום גערער רעבן ווי קען א אינגערמאן אוועק פארן אויף א גאנצן זומער ער קוקט נישט אויפן ווייב דאס ווייב קוקט נישט אויף אים, מ'פארט ארויס שבת, ער פישט זיך אריין אין ווייב און ער איז שוין צוריק דא מיט די נייט קלאבס פאר זונטאג. די גערער איז געווארן ערשטוינט, האט ער געמאכט א געזעץ מען טאר נישט פארן אין קאנטרי. איך ווייס, דעטס וויי די גערער גייען נישט מער פארן אין קאנטרי די רבי האט אזוי געזאגט מען טאר נישט פארן אין קאנטרי איך ווייס נישט פונקטליך די גזירות מיט די סעיפן צו מיטן ווייב מעג מען יא פארן צו וכדומה אבער ער האט געזאגט מען טאר נישט פארן אין קאנטרי אויסער דעם וואס מען עסט שוואכע כשרים אונטערוועגן. נישט וואס איצעלע פימפס איז בעסער, אבער על כל פנים וויאזוי ס'דרייט זיך. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען ס'וועט זיין א גרויל צו פארן אין קאנטרי, מ'וועט זיך וועלן משדך זיין מיט א איד, וועט מען פרעגן, זאג מיר, איר זענט געפארן אין קאנטרי? אז ער וועט זאגן יא, וועט מען וויסן אז דאס קינד איז א ספק פון וועמען עס איז. אויסער אז ער וואוינט דארט א גאנץ יאר מיטן ווייב, דעטס נאט א פראבלעם. נישט מאנטיסעלא איז די פראבלעם. דאס אז דער יונגערמאן וואוינט אין וויליאמסבורג אדער אין בארא פארק און די פרוי וואוינט אין מאנטיסעלא, דאס איז די פראבלעם. דער ריחוק מקום וואס ס'מאכט דעם פראבלעם. עניוועי, דאס איז א שיעור וואס דאס איז זייער וויכטיג פארן זומער. יעצט איך וויל נאך ממשיך זיין אביסל. אזוי ווי איך האלט הרב ישראל האגער דער נואף דער מצרי, ישראל המצרי, הגר המצרי פון מאנסי, איך האלט אז ער איז גערעכט, ער האט געפרעגט מיין קאזין הרב שלום ראזענבערג, זאג, ס'לוינט זיך פאר נחום און פאר די זעכציג מענטשן וואס זיי הערן אים אויס לוינט זיך אויף צו זיין אין חרם? בעט אים ער זאל צומאכן. זעכציג מענטשן הערן מיך אויס. ווען דו וועסט האבן ביי דיין טיש אזויפיל מענטשן וויפיל זיי הערן מיך אויס וועסטו זיין אקעי. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. כ'האב ארויפגעלייגט ערב יום טוב א שיעור. ס'איז ארויסגעקומען אביסל שפעט, ווייל איך מיין איך בין דאך אויכעט א איד א שומר שבת און א שומר תורה ומצוות און איך האב אבליגעישאנס און איך האב אנדערע אבליגעישאנס פון אנדערע צענליגע זאכן ארום און ארום און אלעס מוז זיין ערלעדיגט און אנזאגן די רבנים. זאלן שומר זיין אויף די מקווה'ס און די אלע זאכן. מיינס איז ארויף די שיעור איז געווען דא ביי אונז אין אמעריקע איז עס נאך געווען גענוג אן טיים, אפשר פאר יוראפ און פאר ארץ ישראל איז עס שוין געווען אביסל שפעט, נו איך קען אבער גארנישט טון צו דעם, אבער איך האב געגעבן א וואך פארדעם אויכעט וועגן אפהיטן אויף שבועות די קינדער, איך מיין ס'איז נישט קיין פרעמדע שפראך ביי קיינעם. איז למעשה האב איך ארויף געלייגט אז סאיז דא איינער גדי ער האט א רעסטעראנט דא אין וויליאמסבורג א מילכיגן רעסטעראנט און מ'טראסט אים אויף כשרות און עה סאיז דא די מיידל וואס האט אראפ געשפרינגען אין וואסער מען האט זי געטראפן אפאר וואכן שפעטער זי האט א פעיסבוק און זי האט דארט ארויף געשריבן אז גדי האט איהר גערעיפט ווען זי געווען זעכצן יאר אלט זי האט זיך געמיטשעט ביז נײַנצן דריי יאר און נאכדעם שיבלו האט נאך געהאט א קינד אויכעט דאס ברענגט אויך נישט צופיל ריוח פון דעם זאג איך יעדן איינעם, האסט חתונה זאלסטו געדענקען איין זאך, ביז דיין ווייב האט נישט געהאט א בעיבי איז זי די ערשטע ווייב, איינמאל די מינוט זי האט שוין געהאט א בעיבי ווערט זי שוין נערוועז משוגע מיט די נערוון ס'איז ס'איז שוין נישט די זעלבע ווייב, עניוועי מ'גייט זיך אזויפיל נאכפרעגן אויף א מיידל, פרעג דיך נישט נאך, נאך די ערשטע בעיבי איז זי שוין ויהי בבוקר והנה היא לאה, עניוועי. איז געגאנגען מענטשן און זיי האבן מיך אפגעקאלט נאך פאר יום טוב, נעם אים אראפ ער איז א בחור ער דארף א שידוך טוהן, זאג איך אים העי, דאונט טעל מי וואט טו דו, ער דארף א שידוך טוהן, ער דארף ארויס קומען, די אלע מיידלעך וואס ער האט גערעיפט, ער גערעיפט אנדערע אויך, איך האב געהייסן ער זאל צושפאנען, ער האט געהאט עפעס אזא מ'קויפט לאטעריס, איך האב געזאגט גאדי איך גיי דיך אויפפיקן, בקיצור הי סאפאוזינגלי הי סעטעלד דאון, אבער דערווייל איז יענער שוין נעבעך געשטארבן, יענעם וועסטו שוין נישט ארויס ברענגען אויף די וועלט לעבעדיג, עניוועי ד דאס איז נישט די אישוס וואס איך וויל זאגן, כ'האב אויך געהאט ארויף געלייגט אז די וויקטעם וויל איך נישט זאגן ווער דאס איז געווען ווייל. קיינער ווייסט נישט, עס איז געווען דא איינער דער וואס האט די גריל אן לי, יעדער עסט ביי אים, מ'טראסט אים פאר א הכשר, ער האט גערעיפט זיין בעיביסיטער און זי איז היינט אזוי חרוב קראנק אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איך האב געמיינט כ'האב זי אריינגעשטעלט אין קאלעדזש אז זי איז אין קאלעדזש, דערווייל זאגט מיר איינער אז עה זי איז שוין לאנג נישט אין קאלעדזש זי איז אויף העווי דראגס א גאנצן טאג זי דרייט זיך ביי דעם ליובאוויטשער אויף נארט פֿינף, נעבעך. און ווער ס'האט עס געטוהן? די גריל אן לי? דעם שטריימל מאכער'ס זוהן? כ'האב אויף ביידע האב איך ארויף געלייגט ערב יום טוב, פאר יום טוב איז שוין געקומען צענליגע קאלס, סאו זעהט אויס ר' להג האט דאס געמאכט א טעות אין קאלקולעישאנס, ס'הערן מיך אויס נישט זעכציג מענטשן, כ'מיין אז ס'דא אביסל מער. קודם מיין קאזין שלום ראזענבערג האט מיר געזאגט ער איז דער איין און זעכציגסטער, נאכ'ן האט מיך אפגעקאלט א איד פון מאנסי אז ער איז דער צוויי און זעכציגסטער, נאכ'ן האט מיך אפגעקאלט איינער פון ארץ ישראל אז ער איז דער דריי און זעכציגסטער, אויף פינף און זעכציג ווייס איך זיכער אז ס'איז דא, נאר ס'קען זיין ס'איז דא נאך אפאר מער אויכעט. די אפגעפליקטע בהמה, די ביסט געגאנגען אינאיינעם מיט דעם משוגענעם סאקמארער חיה, הא הא הא. געגאנגען מיט יצחק שטערן מיך צו לייגן אין חרם, קוק ווי יצחק שטערן זעהט היינט אויס, א אפגעפרעגטער משוגענער. ס'איז אראפגעפאלן אין סאטמאר אין סאטמאר און דארטן אין מערטל איז אראפגעפאלן די תורה נאך קריאת התורה, זאגן זיי ווייל מ'האט געשריבן אויף שטערן בוך מ'האט מבזה געווען כבוד התורה, איך זאג גיין בענק אין די מקווה מוז זיין גרויס זנות. איך קום נישט דארט אן, איך טאר דאך נישט אריינגיין, און ס'איז דארט דא מסתמא יענע חזירים אין די בית כיסאות, איך ווייס אין גרויסן בית מדרש איז אויך דא, זלמן עפשטיינ'ס ברודער משה עפשטיין ארבעט נאך היינט ארום, עניוועי, און ס'איז דא נאך אנדערע אויכעט, נאר אים דארף מען פטור ווערן און זאליקא האט מורא פאר אים, קען זיין אז ער האט געפעצלט מיט זאליקא'ן, ס'קען אלעס זיין, איך, היינט ווייס איך שוין גארנישט.

פעקטס, דא איז דא מער רעיפס וויפיל ס'איז דא אידן וואס וואוינען בקדושה מיט זייערע ווייבער, דא איז דא אזויפיל רעיפס איטס אנבעליוועבל, און יעצט גייט נאך קומען זומער, הע וואס דער זומער ברענגט יעדעס יאר צרות, עניוועי ווילאנג דו קענסט נאך קאנטראלן דיינע קינדער זאלסטו זיי קאנטראלן און זאלסט מאכן אימיון, זאלסט זיי געבן אן אינדזשעקשאן אז ווען א מלמד אדער א שלאף רעבע אדער א עלטערע בחור טאטשט זיי אן זאלסטו אים שטויסן אין די באלס, און זייער אסאך מאל קומען זיי שוין מיטן פיפק אינדרויסן. זיי קומען שוין אן, זיי הענגען שוין מיטן פיפיק, און דאס קינד דערשרעקט זיך קודם, און הייבט אן צו זאגן ריר עס אן, טאטש עס אן, אדער לעק עס מיר אויס, זאלסטו נעמען זיינע צוויי באלס, די טעסטיקלס, זאלסטו עס צעקוועטשן ס'זאל בלוטן דערפון, דאונט בי עפרעיד, דאונט בי עפרעיד, עניוועי, ס'האט מיר דערציילט איינער, א בחור, ער זאגט מיר איינער א עלטערע איד האט אים אריינגעשטופט דעם פיפיק אין פיסק אריין, עפעס אינמיטן ווינטער. איז אריין אין טוילעט דארטן און ער האט אים אריינגעשטופט אין פיסק אריין. זאגט ער נאכדעם כ'האב אזא ביס געטאן אז ס'האט אים אנגעהויבן צו בלוטן, ס'האט אנגעהויבן צו רינען בלוט און כ'בין אנטלאפן, איך קען אים נישט. און ער האט דאך געקענט זאגן איי בחור האט עס אים געטון. עניוועי. יא, די פייט פאר יור רייטס. עניוועי. לאמיר יעצט גיין ווייטער. סאו אונז מוז מיר ארויסקומען מיט די חזיריי. יעצט, כ'האב שוין געזאגט אויפן שיעור, ס'דא דער משה בער בעק האט א ברודער דער שייגעץ טמא ימח שמו דער בעק פון אוסטראליע אברהם הערש, ער האט געגעבן אין א רעזיגנעישן, דער עולם מיינט ווייל ער איז אלט האט ער עס אריינגעגעבן, א נעכטיגן טאג ווייל אונז רודפ'ט מען אים, איך האב דארטן מעני וועגס. ער איז איינגעשטעלט ביי די גאווערמענט פאר טשיילד סעקשועל אביוז, ער איז געווען א וויקטעם און איך האב געבעטן זאל זיך ארויסדרייען און געווארן היינט א מענטש, און בקיצור דער רב, מעלבורן רב, האט אומגעברענגט אסאך קינדער, ער האט זיי געהייסן זאלן זיך אראפציען די הויזן מיט די אונטערהויזן, ער וויל באקוקן צו זיי האבן שני שערות ווייל ער וויל באקן מצות מיט זיי, שייגעץ טמא וואס ער איז, עניוועי. איז למעשה ער האט גרויסע צרות, אונז טוהן מיר אים אן דארט גרויסע צרות, ער האט אינספעקשאנס, מען האלט אים אין איין אראפרופן, און מען מאכט אים דעם טויט, למעשה האט ער יעצט אויפגעגעבן, ער פארט צוריק אויף ארץ ישראל, ער האט שוין נישט קיין כח זאגט ער, ער האט איבערגעלאזט א חורבן, ער האט נישט קיין כח, ער האט געהייסן מען זאל עפענען א טרעוול עדזשענסי מיטן דער נאכט, מען זאל חיה לייפליין מיט אירע אכט שרצים מיט איר מאן אנטלויפן אינמיטן דער נאכט. ס'איז נישט וויכטיג, מ'עט איר צוריק ברענגען מ'עט איר נישט צוריק ברענגען, זי לעקט נישט קיין האניג, זי איז אין משוגעים הויז, און משוגעים הויז איז אסאך ארגער, ווייסט פארוואס? כ'וועל דיר מסביר זיין, אין די תפיסה געווענטליך עט א זכר נישט רעיפן א נקבה, אין משוגעים הויז איז דא איין משוגעים הויז פאר אלע, ווען איינער עט זיך מרחם זיין אויף איר און עט איר אריין שטופן זיין פיפיק, עט זי זיין אסור לבעלה אויך און ער קען איר נאך אנשוואנגערן און דאס האט זי נישט געוואלט זי האט געפייט נישט אין משוגעים הויז און איך בין געווען אין ארץ ישראל ביי איר הירינג כ'האב געזאגט איך וויל זי זאל גיין אין משוגעים הויז אין די גאס קען זי נישט גיין אדער איז זי קראנק איז אין משוגעים הויז ווען נישט זאל זי גיין אין דזשעיל שוין איר זעט אז ס'געווען א בוחר הרע במיעוטו ווייל אזוי קען זי נאך האבן סעקס ביינאכט אויך מיט עפעס א מיט א משוגענעם ס'נישט וויכטיג אונז טרייען מיר נאכצולויפן יעדן יעצט. יעצט גיימיר נאכלויפן וויענער רב אויכעט, וואטש ענד סי, ער גייט אויך ווערן א וויקטעם, וואטש ענד סי. למעשה איז אזוי, ס'איז דא דא איינער דער משה אליה טייטלבוים וואס ער האט אנגעארבעט אזאלעכע מיני טומאות אויף בחורים, איך מיין אונז אליין ווייס מיר פון צוויי, אבער ווען אונז זעמיר געווען ביים נועם אלימלך רבי, מלאזענסקער רבי, טאשער רבי'נס געוועזענע איידעם, האט ער אונז געזאגט קלאר און דייטליך, קלאר און דייטליך, ער האט פיר קעיסעס. אבער כ'האב אים געפרעגט וועלכע, האט ער נישט געוואלט זאגן ווייל ער וויל דאך נישט שערן די אינפארמעישן. יעצט אזוי, אדער איז דא פיר זיינע און צוויי אונזערע, אדער זענען אונזערע נכלל ביידע אין אים, דעמאלטס איז נאר דא טאטעל פיר, אדער איז איינס נכלל און איינס נישט נכלל, דעמאלטס איז דא טאטעל פינף. דארף נישט זיין קיין ראקעט סייענטיסט אין מעט דאס אויסצופיגערן, און דאס איז די וואס זענען געקומען פאראויס. און וויפיל איז דא וואס זענען נישט געקומען? און געווען א רב און קאלט מיך אפ איך זאל אראפקומען, איר זאלט אים אראפנעמען פונעם האטליין, פרעג איך אים פארוואס, פארווען, זאגט ער איך בין דעת תורה, זאג איך אים דעת תורה? יא! ביי אייך אין בית מדרש, ווער ס'האט אייך געוועלט פאר רב, איך האב אייך נישט געוועלט, איך קען אייך אינגאנצן נישט, כ'האב אייך געבויעט א מקווה אין סאמבאטעי אויף פען סטריט, אבער איך קען אייך נישט, איר זענט צו מיר זענט איר נישט קיין דעת תורה, צו מיר זענט איר גלייך מיט מיר, איך האב הוראה, איר האט הוראה. איר האט נאר א שול אויכעט וואס איר דארפט אמאל טוהן זאכן וואס איז נישט גוט אויך נישט, למשל אזוי ווי יעצט האט איר א גאנצן מוסד, דארף מען דאך זאגן אז ס'איז נישט דא א באשעפער און נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, עס איז דא אן אפיקורסישע וועג אויכעט פון איינעם דארווין ימח שמו, ער איז אויפגעקומען מיט די טיערי אוו עוואלושען, וויאזוי מען האט באשאפן די וועלט און די רבנים זענען שטיל, יעדער איז שטיל, קיינער זאגט גארנישט. רבותי ווען איר וועט זעהן דעם חורבן וואס מען האט אנגעטון וועט עס אויסזעהן ארגער ווי סעקשועל אביוז ווייל דאס איז סעקשועל אביוז אויפן מח, קיינער כאפט נישט מען פאר'סמ'ט די אידישע קינדער עס איז שוין פונקט אזוי גוט צו גיין אין פאבליק סקול ס'איז א חורבן וואס די רבנים לאזן צו מען האט עס געמאכט שטילערהייט און איך האב עס געזאגט אויפן האטליין פאר פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן כ'דענק נישט צו פאר שביעות און רבנים קאלן אפ איינעם נאכן אנדערן דו ווייסט אז נחום ראזענבערג איז משוגע צום טויט ער זאגט ס'געווען א אסיפה אין מאנסי מ'האט נישט גערופן קיין רבנים. עס געמאכט שטילערהייט און נאכדעם זאל מען זאגן אזוי ווי מען האט עס אין מאנסי שוין מאשר געווען איז עס יעדער מאשר, פרעגט איין רב דעם צווייטן זאגט דער נחום איז משוגע דאס איז אמת דאס? זאגט יענער רב ס'איז אמת מען האט מיך אויך גערופן איך בין נאר נישט געגאנגען ווייל איך האב געוויסט וואס מען גייט דארט רעדן מען האט גערופן די רבנים אבער איך האב זיי געזאגט א פרומען רב ר' ישראל דוד הארפענעסן האט מען נישט גערופן ווייל ער וואלט זיך גענומען שרייען שקצים איך בין א סיניער ראביי מען טאר דאס נישט טון מען האט גערופן די רבנים וואס מען קען זיי זאגן ווייסטע יו נאו קענסט דעם ווארט. געזאגט. די גרעס איז גרינער אן די אדער סייד, מען זאגט אים ליסן, די דאלער ביל איז גרין, דאונט ווארי, מען וועט אונז שוין באצאלן פאר דעם, אויב עמער מיטהאלטן מיט זיי עמער האבן אסאך גרינע גראז, עניוועי איך האלט אז מען מוז רודף'ן די אלע רבנים, און ס'דא אין די פרשה פון דעם יונגל איינע פון די יונגלעך וואס דער חזר משה אלי' טייטלבוים האט געמאכט מיט אים כל דבר אסור ער האט אים גענומען אין א פארק, ס'איז געווען פארנאכטס, דער טאטע האט געצאלט פאר דעם פערציג דאלער צו זיבעציג דאלער א שעה, ער האט זיך געהייסן ער לערנט מיט אים, ער האט אים געלערנט הלכות סעקס, וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ער ווייסט פונקטליך אז מ'גייט אריין כמכחול בשפופרת, וואס איז דאס? וואס איז א מכחול וואס איז א שפופרת? איז ער האט דאך דארטן די כרכשתא, די וואס ער נעמט ארום די מחילה, טאמער גייט מען אריין אין יענעם נאר א טראפעלע, ווייל וויבאלד דער אייווער פונעם מענטש איז דאך געבויעט אזוי ווי א שירעם. א שירעם וואס עס שטייט שיף. ווען דו רירסט נאר אן מיט די אונטערשטע חלק הייסט עס שוין א ביאה בכולה, נישט במקצת, ביסטו עובר אויף כריתות. עניוועי. איז ער האט אויסגעלערנט פונקטליך, ער ער האט ער געמאכט זיכער ער שטופט אריין דעם גאנצן פיפיק, נישט נאר דעם דעם די הארטע גומי האט ער אריינגעשטופט, ער האט אים אריינגעשטופט אינגאנצן. עניוועי. טאמער איינער ווייסט נישט צו ס'גייט אריין אינגאנצן צו נישט, ער זאגט אז יא ס'גייט אריין אינגאנצן, רחמנא לצלן וואס מ'האט געטון. שוין, איז למעשה איז דער טאטע איז געגאנגען מיט איינעם פרעגן א רב צו ער מעג ארויסגעבן די אינפארמעישן פאר די פאליס, האט די רב קודם נישט געוואלט ענטפערן, ווייסט דאך יעדער באקאקט זיך דאך אין די הויזן, דאס איז דאך אונזערע רבנים, איך זאג אייביג, פאלש געפארן צו גוט געפארן, אז מ'פארט איז גוט, די רבנים האבן מורא, זיי האבן מורא. עניוועי, יענער מענטש האט אויסגעפארשט דעם רב, בקיצור, ס'איז געבליבן אז ער האט אים געזאגט, יא, דו קענסט גיין צו די גאווערמענט, און אויף דעם חשבון איז ער נעבעך געגאנגען. שוין. שפעטער איז געקומען די משה אלי' טייטלבוים'ס משוגעים האבן אנגעהויבן צו פארפירן, זיי האבן דאך אנגעהויבן צו פארפירן ביי מיר אויך, ווען ווינער רב האט מיך גערופן, ווינער רב האט מיך נישט סתם אזוי גערופן, זיי האבן נישט געוואלט אז משה אלי'ס טאטע זאל געוואויר ווערן, ווייל ער האט פארקויפט א באלאני פאר זיין טאטן אז ער האט גרויסע ביזנעס מיט זיין שווער ספרים וואס ער דרוקט דארטן די. גמרות מיט אלעם, און ממילא מוז ער דארטן וואוינען, און כ'האב געהערט זיי האבן אריינגעלייגט צענליגע טויזענטער דאלער אין דעם אז ס'זאל נישט צוקומען צום טאטן, בין איך געגאנגען איך האב אים אפגערופן, כ'האב אים געזאגט דיין זון האט געמאכט זנות וועגן דעם זיצט ער אין ארץ ישראל און אונז האמיר אים הערט שוין אויפפיקן, דעמאלטס איז ער אינגאנצן משוגע געווארן, ער הייסט ירמי' טייטלבוים, זיין ברודער איז שמואל טייטלבוים דער גבאי ביי זאליקא, איך האב אים געזאגט א אויב מ'געט אויס טויזענטערס און מ'גייט מיך צווינגען כ'זאל עס אראפנעמען ס'זאל נישט צוקומען צו אים, איך גיי אים לכתחילה זאגן. נאכדעם מעג איך דאך עס שוין האבן. איך האב אים געקאלט, איך האב גערעדט מיט אים. עניוועי, ער ווייסט, ער ווייסט דעם אמת. ער קען נאר גארנישט טון. און ווידעראום זיין שווער ווייסט אויך דעם אמת. ווייל זיין שווער איז דאך אין ר' משה ניישלאס'נס משפחה און דארט איז דא א חזיר, ער האט א שוואגער וואס ער איז דער זווילער רבי וואס ער האט געטון זנות ווען ער איז געווען די משגיח דארט אין. אין פענסלעוועניע ביי די בהמות, און ער האט אנגעזייעט א שווארצע און פארגעסן, ער האט געמיינט ער וואוינט מיטן ווייב, האט ער פארגעסן ארויסצונעמען די ערוה, פאר ער האט אריין געשפריצט די זאמען, אדער קען זיין ס'איז אזוי שנעל געקומען, זעהט אויס אז די שווארצע איז מיט אזויפיל בעסער געווען ווי זיין ווייב, אז ס'איז גראד געקומען, ער האט עס נישט געקענט קאנטראלן, ער האט אנגעזייעט א שווארצע, האט היינט א קינד וואס איז אלט זעכצן זיבעצן יאר א שווארצער, און ער צאלט זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער א חודש טשיילד סופארט כדי ער זאל נישט צו קיינמאל קומען אויף סקווער און וויזיטן. איך האב אים געפרעגט, דו האסט צוועלף קינדער מיט ר' משה ניישלאס'נס טאכטער, זאג מיר פאר איר צאלסטו אויך פאר יעדן קינד וואס האט ער געברענגט אויף די וועלט זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער א חודש? זאגט ער ניין, דאס איז בענקראפסי, זאג איך אים וואס איז די שווארצע מער ווערד פון דעם? וואס האט בעסער געשמעקט בשעת תשמיש? וואס האט זי געטוהן מער? זי האט ארויסגעלעקט דעם פיפיק וואס דיין ווייב טוט עס נישט ווייל זי איז ר' מוישע'ס א טאכטער? ער פלעגט קומען דאווענען צו מיין טאטען דארטען, נישט צו מיין טאטען, ווען מיין טאטע איז געווען אין פרידוואלד האב איך אים געזאגט אז דו גייסט נישט ארויס און דא ברענג איך אהער דאס קינד, איז ער אוועק פון דארט. משוגע מטורף. עניוועי, ער איז אהין געגאנגען זיי האבן איינגעלייגט כוחות אז די זאך זאל נישט ארויסקומען אין די גאס, משה אליהו זאל בלייבן א צדיק, און איך האב געגעבן אלע כוחות, איך לייג נאך יעצט גרויסע כוחות, איך זאג מען וועט אים נאך אהער ברענגען ווייל אונז ארבעט מען אויף דעם. עניוועי, איז בקיצור, איז שפעטער האבן זיי געלייגט כוחות אויף דעם רב אז ער זאל זאגן אז מען טאר נישט גיין, געגאנגען דער רב און געט אים א קאל אפ, העלא, וואס מאכט דער מסור? דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט, דו האסט דאך אים אהין געגעבן א היתר אז ער מעג גיין, נאר מען האט געלייגט אויף דיר א פרעשור ווערט ער א מסור, זאג איך צי צוריק אבער מאך נישט יענעם א מסור, און דעם זאג איך ענק, רבותי, ס'איז נישט דא קיין. טיקל כשר כשרות אין אמעריקע, נישט פיש, נישט זופ, נישט פלייש, נישט קוגל, נישט מילכיגס, נישט פליישיגס, דער רב איז א ליגנער א בלאפער, ווי מען געט אים געלט טוט ער, און נאכדעם קומט ער ארויס אז עס איז נישט געווען כשר. עטס געדענקט ס'איז געווען דא א פרשה, ס'איז געווען איינער פון די דיינים האט זיך צוקריגט מיטן סיגעטער און האט אים געוואלט זען ארויס פון די התאחדות, ער איז געווען גרובער א גרויסער תלמיד חכם, איז בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט ערב פסח, זיצט ער אין פאפא מקווה און קראצט זיך דאס ווירשטל, דעם פיפיקל, און ער זאגט אזוי, עטס ווייסט אז די לעבען צו די יאגערט איז נישט כשר לפסח ווייל מען מאכט עס מיט חמץ, און די חמץ מאכט ס'זאל זויער ווערן. פרעגט מען אים וויאזוי מעג מען? זאגט ער ס'איז פארברענט, פארברענט איז שוין נישט ראוי לאכילה. פרעגט ער פארוואס זאגסטו יעצט אז ס'איז נישט גוט? זאגט ער דו פארשטייסט נישט, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון די התאחדות, זאג איך דיר אויס אלע סודות צו מאכן א טומל, אלע יארן איז עס גוט געווען, פלוצלינג איז עס געווארן נישט גוט, דאס איז א רב, א רב איז אזא מין א רב, איך רוף יעדן רב היינט רוף איך אים א זונה, פרעגט מיך איינער פארוואס, זאג איך וואס טוט א פראסטעטוט, זי האט א מאן צו זי האט נישט קיין מאן, זי וואוינט אזוי, א האלבע שעה וואוינט זי מיט חיים, א אנדערע האלבע שעה מיט ברוך, נאכדעם א שעה מיט זרח, זי לעקט יעדן אויס, זי לאזט יעדן אריין אין זיך מיט די זאמען, זי שטינקט ווי א חזרת. דאס איז א רב? ער לאזט יעדן אריין פאר אפאר טאלער, זיי זענען אלעס זונות, דעטס וואט דעי אר, נו וואונדערט זיך פארוואס איצעלע פימפס ווייב איז געווארן א זונה, זי האט געזען ער איז א זונה איז זי אויך געווארן א זונה, איי דאנט בלעים הער, עניוועי איז בקיצור האט דער רב גאר אנגעהויבן צו רודף'ן יענעם, אזא אזא מין עטמעספעיר לעבן מיר אונז, און אז דער עולם וויל וויסן ווער דער רב איז זאל איך ענק זאגן, ער הייסט קאפל. שרץ, אה נישט שווארץ, און אין עברית מאכט מען. שיעם וואלף רייש צדיק. שרץ, רייס קאפל שרץ. ער רופט זיך אזוי ווי ס'איז דא ביאנער רעבע איז דא ביאמע רעבע מיט א מ' ס'איז דא מיט א מ' מיט א נ' מיט א סמך מיט א עין מיט א פ' ביאם ער איז אויף צוואנציג פופצן זעכציגסטע סטריט דאס איז דער שייגעץ ס'האט געזאגט פאר דעם איד מ'מעג נארמאל טראגן צו שרייען ווי וואס זאגט איר מוסר העי איך האב געזאגט דא טוט זיך. וועגן דעם גייען מיר אונז מפרסם זיין יעדן, צוביסלעך קומען אריין אינפארמעישאנס, ווער האט דיך מאלעסטעט, ס'קומען אריין פארוואס דאס מיידל איז געשפרינגען, פארוואס יענץ איז געשפרינגען, ס'איז אריין געקומען דא, כ'האב ארויף געלייגט אז דער בחור וואס ער האט זיך נעבעך יעצט גענומען דאס לעבן, און ער איז אפגעשטארבן, איז האב איך געזאגט אז מ'זאל וויסן אז זיין טאטע איז געווען אויף דראגס, ער האט אריינגעלייגט אין טשולענט דראגס, ער איז געווען א משוגענער. דער טאטע האט צופלייט דעם קינד און ער שטייט ביים קבר און ער זאגט, אוי מיין זון האט זיך געסטראגלט געסטראגלט ווי פערד, דו דו ביסט א דראגי אויכעט. עניוועי, איז למעשה קאלט מיך איינער אן, ביסט משוגע דו זאגסט אזוי, עס איז א פארווייטעטיקטע משפחה מיט פפפ זאך עס יא עס איז פארווייטאגט כ'האב נישט געוויסט אה כ'האב געמיינט ס'איז א דזשאוק בקיצור שרייבט ער מיר אריין אויף אויף וואטסעפפ ס'איז שקר זיין טאטע איז א וואוילער איד. שרייבט אריין דער מענטש האט נישט געוואלט ארויסגעבן זיין נאמען, זיין זון איז א וויקטים פון דעם חיה, דאס וואס אונז זוך מיר יעצט דעם עיבי ראזענבערג, אונז וויל מיר דעם עיבי ראזענבערג איינזעצן ער האט געמאכט צוויי יאר א שוואגער און ער ארבעט א ליעזאן פאר די פאליס, איז דער מענטש וואס זיין זון איז דער וויקטים שרייבט אריין נחום ראזענבערג ווייסט קלאר וואס ער זאגט. ווייסט וואס דא טוט זיך? אונז צוביסלעך, אונז קומער ארויס מיט יעדן, אז אונז האמער געקענט דעם בעק, אברהם הערש בעק'ן, אוועקשיקן פון מעלבורן, זאלט איר וויסן, האמער געווונען די מערכה, ווייל אין מעלבורן גייט יעצט זיין ארדענונג, ליובאוויטש גייט זיך אויכעט צושטעלן, ווייל ס'איז געווען א ליובאוויטשער וואס האט געלערנט מיט איינע פון די יונגלעך, האט ער געלערנט אין די פרי פארטאגס אז זיי זענען עולה לתורה, ווייל זיי זענען דאך עולה לתורה, ליינען זיי די גאנצע פרשה. איז שטייענדיג אויף די בימה האט ער יענעם אראפגעצויגן די הויזן און ער האט זיך געעפנט זיין ערווה און ער האט עס ארויסגעשלעפט און אריינגעשטופט אין יענעם אין פופיק ווייל הי וואס דואינג די קריאת התורה. אה איטס סטרעיטענינג אוט, מ'האט ארויסגעווארפן די אלע חברה, מ'האט זיי איינגעזעצט, אונז גייען מיר זיך נישט לאזן, ס'דארט שטייט די מלחמה, נו דאס איז נישט מיין פראבלעם, איך טו איך טו פול פארס, אז עטס ווילטס שטערן האט עטס דארט נאך אפאר יאר אבער עס גייט גוט עניוועי איז וועגן דעם בין איך מחיוב די אלע זאכן ארויף צו לייגן ביקאז וואנס ענד פאר אלל יו גאנא לערן אונז האמער נישט קיין מורא נישט פאר סאכמער נישט פאר קאקמער נישט פאר בעלז נישט פאר שמעלז איינער האט מיך געקאלט די וואך געוויינט געפערליך כ'האב געזאגט ס'איז געווען צען רעיפס א טאטע זאגט מיר איינער פון די וויקטימס איז זיין זון און ער קען עס נישט פארשמארצן. כ'האב דאך געמיינט איך בין דאך א חסידישער איד, כ'האב פארקויפט מיין זון דער רבי איז הייליג, בעלז איז הייליג, האב איך געדארפט זאגן דארפסטו זאגן בעלז איז קיינמאל נישט געווען הייליג, די רבי'ס זענען קיינמאל נישט איז אלץ געווען, די צדיקים זענען געווען גרויסע צדיקים, אבער די שקצים ארום און ארום זענען געווען מנוולים, ס'איז געווען דער לייביש דער שווארצער און ס'איז געווען פול מיט מנוולים, און ר' ישכר דוב האט אים געזעצט ביים טיש, כאטשיג דער מנחת אלעזר האט אים געלייגט אין חרם ווייל דאס איז אויך געווען א חלק פון די מלחמה. אזוי ווי סאטמאר האט זיך מיט יעדן געקריגט פארוואס פארווען נישט די רבי סאטמאר איז דער וואס האט אנגעדרייט ביי רבי דער רבי איז די גרעסטע חלף פון נבילות און טריפות די גרעסטער מאכל נבילות אין אונזער צייט איז געווען דער באטערער מיט זיין שוואגער דעם סיגוטער ס'איז דא די וויינשטאק ברידער איך רוף זיי די וויינשטאק ברידער די וואס איז געווען די צייטן פון מען האט געכאפט מען האט אנגעטרייפנט גאנץ קראקע מיט חלב איך וועל אייך זאגן דער אייבערשטער האט נאך נישט מיטגעמאכט אזא פרשה ווי ס'איז יעצט געווען דא אין אמעריקע, מ'איז געזעסן פופציג זעכציג יאר בשאט נפש, מ'האט געפרעסן נבילות און טרייפות חזיר, נישט געשאכטן גארנישט, טרייפענע טשיקנס, אלעס איז געווען טרייפה, אהרן האט פארקויפט די טרייפענע מאסקאווי דאק, אלעס האט מען אפגעטוהן, אבער דאס באדערט נישט דעם אייבערשטן, מ'האט עס אפגעטוהן ברשות מיט הסכמות מיט הכשרים. מילמארט איז געווען אזוי טרייפע אז דער שינעווער רב האט געזאגט אז א זאך האט א הכשר מיינט נישט ס'כשר, ס'מיינט אז ס'האט א חשש. יעדער מילמארט אין ווילימסבורג האט געהאט אן אנדערן רב, מ'האט געהאט דעם אלטן האדהאזער רב, מיטן שמאדהאזער רב, מיטן באדהאזער רב, און דער סיגוטער מיטן באטערער, איבעראל איז געווען אן אנדערער הכשר. פארוואס? אה אין סאטמאר איז געווען פארוואס? צו ווייזן, רבונו של עולם, דו ווילסט מ'זאל נישט עסן טרייפות? ווי אר א. פאוזינג עווריטינג יו געיוו אס אין פרשת דארטן אין ויקרא און שמיני און איבעראל און אונז פייף מיר אויף דיר ווער האט עס געטוהן? די רבנים! מען גייט יעצט עוקר זיין אז שמע ישראל און בראשית ברא אלקים מען גייט עס עוקר זיין ווער טוט עס? די רבנים! זאג מיר אונז צום רבונו של עולם וואס ווילסטו פון אונז? אונז זעמיר דאך נישט אלע רבנים האסט אונז געגעבן אזאלעכע דרעטליגעס נעם זיי אלע אהיים און שיק אונז אראפ געהעריגע נארמאלע די אלע, קוק זיי אן, זלמן לייב פיליפ איז געווען א נואף, זיין ברודער א נואף, חזקי טייטלבוים וואס לערנט פאר הלכות נידה פאר פרויען א נואף, און ווער נישט? עניוועי, רבונו של עולם, האב נישט קיין טענות צו אונז, אונז טוהן מיר וואס מען הייסט, אונז געבן מיר ארויס טויזענטערס פאר טרייפע פלייש, כאטשיג אונז ווייס מיר אז ס'איז טרייפע, ס'הייסט אז ס'איז כשר, אונז ווייס מען ס'טרייפה, אונז וויל מיר טוהן דיין רצון. אונז האמיר א פראבלעם אז מ'גראבט אין ארץ ישראל טויטע, און מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער. קודם, די טויטע קענען זיין גוים. און נאכדעם, מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער. ס'איז דא א פרוי, א מיידל, וואס זי איז א חילונית, און זי האט געזעהן אז ס'איז נישט גוט צו זיין אין מיליטער, האט זי אנגעהויבן צו שרייען זי איז א פרומע. דאס איז אונזער פראבלעם, אויף דעם ברענגט מען שטערנבוך. זאג דעם שייגעץ שטערנבוך אז ס'איז אויך אזא פראבלעם אז ער האט געזאגט מען מעג גראבן די טויטע, נישט דאס איז אונזער פראבלעם, שטערנבוך איז א שייגעץ א רשע, ער איז געווען רב פון סאוט אפריקע, געפארן אויף קהל שפעזן, געקומען אויף קהל שפעזן, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף? מיט א יאר צוריק האט מען געכאפט דעם בוטשער, ער האט דארטן אלע פלייש געדורכט דורך אים, האט ער געזאגט, מעיד אני עלי שמים וארץ, כ'האב קיינמאל נישט געגעבן א כשר שטיקל פלייש, ווייל איך בין נישט קיין משוגענער איך זאל קויפן פלייש פאר פֿינף דאלער א פונט ווען כ'קען עס קויפן פאר א דאלער, ער האט געגעבן טרייפות אלע יארן, מ'האט עס יעצט געכאפט, ער האט נאך געוואלט בלייבן ווייטער משגיח אויך די הויפט די שר הטבחים, און ער האט צוגעזאגט ער וועט זיין גוט, אבער דאס האט מען שוין נישט געקענט פארשווייגן, בקיצור מ'האט אים געמאכט א לאוסוט, ביג דיעל, שטערנבויך, וואו ביסטו געווען שטערנבויך מיטן גרויסן בויך, אלעס פעיק פאוני פראדס איינער גרעסער ווי דער צווייטער, איינער קען אפאר בלאט גמרא תוס' קען ער שוין זיין א משגיח, ער קען שוין זיין א רופא, ער קען שוין זיין א סייקאלעדזשיסט, א סייקייטריסט און לערנען מיט שוואכע מיידלעך, און ער קען שוין שטופן אין דעם וועדזשיינע אויך. יעצט איז דא נאך אפאר קלייניקייטן וואס מען דארף באטאנען, ס'איז וויכטיג צו רעדן פון דעם. אז א אינגערמאן קאלט מיך אפ פון מאנטריאל, ער זאגט אז זיין זון איז א וויקטעם, ליידער ליידער, און ער האט א פראבלעם, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער ווייסט נישט וויאזוי צו הענדלען, האב איך אים געזאגט דעם סדר, מען מוז גיין פאר טערעפי מיט אלעם, זאגט ער איך האב אבער א גרעסערן פראבלעם, איך האב אלץ איינגערעדט מיין זון אז בעלז איז הייליג מיט שמייליג, און איך זעה זיי האבן די זעלבע נואפים ווי איבעראל. פארוואס האב איך אים אזוי געטון דא, האב איך אים געזאגט איך הער וואס דו זאגסט, דערווייל האט מיך אריינגעקאלט איינער א בעלזער ער האט געוואלט עפעס א טובה האב איך אים געזאגט הער אויס קוק וואס דא גייט פאר זאגט ער איך וויל דיר מסביר זיין דו מוזט מסביר זיין אויפן האטליין אז טאמער איינער טוט אזא זאך איז נישט דעם רעבינ'ס שולד זאג איך אים הער אידיט טאמער ווילסטו איך זאל דאס יענעם מסביר זיין דעמאלטס האסטו א טעות ווייל איך האלט אין איין רעדן אז ווער ס'פירט א ביזנעס איז רעספאנסיבעל פאר אלע עספעקטס אין די ביזנעס און אויב דער בעלזער רב קען נישט נעמען קער טויג ער נישט. זאגט ער מיר, דער רב, טאמער הערט ער אז ס'איז געווען אזא פרשה, הייסט ער מ'זאל גראד שוין גיין צו די פאליס. זאג איך אים, אבער ביי יאנקי פירער האט ער נישט געהייסן, מ'האט נישט געלאזט אויפנעמען די עדות. ס'איז די זעלבע גארבידזש איבעראל. זאגט ער מיר אז ס'איז דא די וואס זיי לערנען מיט די יונגעלייט אין בעלז איז דא אזא ארגענעזעישן, מ'לערנט מיט די חתנים און שוין נאך די חתונה, מ'באגלייט זיי אפאר יאר, זאלן וויסן וואס צו טון, און ס'האט א נאמען, כ'דענק נישט דעם נאמען, ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט דער נאמען. זאגט ער זאלסט וויסן, ס'קומען מענטשן זיי האבן חתונה פון אנטווערפן אויף ארץ ישראל, פון ארץ ישראל אויף לאנדאן, דא און דארט, ס'איז א גאנץ געמישעכטס, א אויסגעמישעכטס, זאגט מען אן יעדן אינגערמאן, אזוי זאגן זיי, דאס איז אין די קוריקולום, אז וועסט טאטשן א קינד איז נישט דא קיין רב'ס טיר, ס'עט נישט זיין קיין, ווי מען זאגט, איינער וואס עט דיר העלפן, ס'איז נישט דא גארנישט, מ'עט דיך טראגן אין דזשעיל, איך הער אויס ווי ער זאגט עס, איך בין זייער פיין צופרידן וואס ער זאגט. אבער איך איך ס'איז נישט אמת. איך זאג אים ס'איז נישט אמת, איך וויל מיך נאר נישט גיין קריגן. פארוואס זענען אונז האבמיר געזאגט אז רייז רז ריז איז א נואף און ער איז שוין געווען אין די צייטונגען און ער איז שוין געגאנגען געווען ביי די פאליס און אלעס און בעלזער רב איז אים מקרב ער איז געווען א קאנדידעט ער זאל זיין דער ראש הכולל דארטן אין לאנדן. סאו איך וויל דיך פרעגן עפעס. דו ווילסט זאגן אז איך בין סטופיד? צו דו ווילסט האלטן אז דו ביסט סטופיד? אויב די רב האט נישט קיין אפענע טיר אז נחום ראזענבערג זאל קענען אריינקומען ברענגען די אלע די בעסערע מענטשן, זאלסטו וויסן איז ער נישט די רב פון בעלז, איז ער אן אלטער קראנקער צובראכענער איד וואס ער פירט בעלז ווייל זיין טאטע און זיין פעטער, אבער ער פירט עס נישט ווי עס דארף צו זיין. ווען כ'וועל זעהן ער וועט אהעררופן יענקל פירער און זאגן נחום ראזענבערג ברענג מיר די עדות, נישט אז דער הוטנער רוטנער זאל שטיין דארטן ביי די טיר און זאגן זענען נישט באגלייבט. און איך וועל זעהן ער וועט נעמען עקשען, וועל איך וויסן ער האט עפעס געטוהן, און ווען נישט איז עס עקזעקטלי לייק עווריבאדי עלס. פרעגט דער אינגערמאן און וואס זאל איך זאגן, כ'האב דאך אלץ געזאגט אז די רבי איז הייליג, די רבי פליעט אין הימל, וואס זאל איך זאגן, ס'איז געווען אמאל בעבר הים אפשר אין דער אלטער היים אין בעלז און דארט אויך נישט, ר' ישכר דוב האט מקרב געווען א חזר א נואף וואס ער האט געהייסן לייבוש דער שווארצער, ס'איז דא אין מנחת אלעזר אין די תשובות, מ'האט אים געלייגט אין חרם, ר' ישכר דוב האט אים געזעצט אויבן אן.

זאלסט אויסקערן דאס בית מדרש פון די חזירים, זאג איך יא, א חזיר וועט מען ארויסווארפן, טאמער עס איז אבער דעם רבינ'ס א חזיר וועט מען זאגן אך, מיט דיר הייבן מיר אונז נישט אן. ווען איך האב אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט די חזירים, די ערשטע האב איך גענומען די גרעסטע, איך האב געזאגט ווער איז די גרעסטע וואס יעדער האט פאר מורא, זאגט מען ברוך מאטקע, האב איך געזאגט איך וועל אים נעמען אויף די רייע, נאכדעם האט מען מיר געזאגט נחמיה וועבערמאן, איך וועל אים נעמען דער צווייטער. ווייל אז דו כאפסט די גרויסע זענען אלע אנדערע געפאנגען. יעצט ברוך מאטקע נאך נישט פארטיג, איך ווארט אז די גאווערמענט זאל מיר ארויסגעבן. דעם נומער פון זיין פאראל אפיסער. און איך וויל וויסן וויאזוי ער האט א רעכט דא צו געבן הענט פאר פופצן יעריגע בחורים. יעצט רבי אהרעלע איז געווען א קדוש עליון געפלויגן אין אלע הימלען, אבער געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט, זענען געקומען ווייזן מ'האט גענדיגט די בוי פון בית מדרש אלעס, האט ער א פרעג געגעבן ווער וועט זיין משגיח אין די קעלערס, געהערט וואס דעם איד איז בייגעפאלן וואו ס'איז נישט דא קיין השגחה, נאר אונז אונז גייען מיר נישט היינט אויף דעם וועג, נא נא נא נא, ס'האט גענומען אסאך כח אז מען זאל דעם בעלזער רב איבערווייזן אז ער זאל ארויסווארפן דעם נואף וואס ער האט געוואוינט געוואוינט מיט אן אשת איש, ווייל ער האט געברענגט אסאך געלט, ס'האט גענומען א מלחמה, און איך קען נישט גיין מלחמה האלטן, איך בין דאך אין חרם, איך קען דאך נישט אפילו אריינגיין דארטן, איך וואלט אראפגעלייגט מיין פיס ביי דעם איד. ס'איז געווען א איד א בדחן אין אמעריקע, ער האט געהייסן ר' חיים מענדל, א בדחן. קומען אויף אמעריקע פארציילט ער גייט צו אים צו א איד און ער זאגט אים דו ווייסט אמעריקע אזא וואוילע מדינה נישט מיר און נישט דיר קענסט אריינגיין אין א באנק און באקומען א הלוואה פון הונדערט טויזענט דאלער קענסט קויפן א הויז אנהייבן א ביזנעס זאגט ער דו מיינסט ערנסט זאגט ער הונדערט פראצענט זאגט ער נו לאמיר גיין זאגט ער איך זעה דו האסט נישט געכאפט וואס איך זאג נישט מיר און נישט דיר אונז ביידע וועט מען נישט געבן אן אנדערן דעם גרויסן עושר וועט מען געבן דאס זעלבע דא אויכעט ווילאנג עטס וועטס נחום ראזענבערג נישט אריינלאזן צום רב און איך זאל דערציילן אלעס וואס ס'טוט זיך איז גארנישט מיט נישט. ס'איז געווען דער מעגא חזיר וואס ער האט געטאטשט דארטן אין בעלז אונטן דריי בחורים איינס איז געווען באבוב רב'ס א אייניקל האט מען אים אויכעט מחפה געווען און די זעלבע איז געווען אין אנדערע חסידות'ער ווען ס'איז אריין געקומען דער דעליווערי אין די קעמפ איז אויך געווען אזוי מען האט אויסגעמעקט די ווידיאו איינער זאגט מיר אז נחום קליין איז נאך ווייטער דער יועץ פאר די בעלזער מיידל סקול איז אלץ געווען לשם מצוה דער יועץ ווייל ער פארשטייט די בעסטע צו די מיידל. איז א מיידל מיר נאכגעלאפן אין די גאס און זי האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ביי אלע פלעיס האט ער זיך דארט געדרייט אונז האמיר אלץ זיך געווינדערט וואס איז מיט קול באשה מ'האט דאך מורא געהאט פאר אים צו זאגן א ווארט און ער האט געקוקט יעדן ווי לאנג די קלייד איז דאס איז דאס איז נישט קיין וועג ער האט עס אונז געדארפט זאגן אין א שיעור נישט ער די מדריכה ווי לאנג סאיז פיזיקעל דעטס נאט היז דעם ביזנעס טו טעל א גערל האו לאנג הער דרעס איז. ס'איז ווערי פרייוועט. און ער זאגט מ'האט אריין געבאמבט אויך. ס'מיידל האט מיר געזאגט מיינע דדים האט ער אסאך מאל געטאטשט כלאחר יד. ס'איז אמאל ארום געפאלן א גרויסע לייכטער ביים רבי'ן ביים טיש. געגאנגען איינער עס אויפגעהויבן זאגט דער רבי נו נו נו זאגט ער רבי ס'איז כלאחר יד. יא יא כלאחר יד האט ער געקלאפט אין די מיידלעך. ס'איז פול אוו באלאוני די גאנצע זאך. ער טאר נישט זיין אין קיין מיידל סקול, פונקט ווי נחמיה וועבערמאן טאר נישט זיין. אפילו דער סאטמאר רב דער דברי יואל מיטן קדושת אהרן האט נישט געטארט זיין אין א מיידל סקול. כ'האב ענק שוין געזאגט, משה רבינו האט דעם זעלבן איסור יחוד ווי יעדער איינער, פארוואס? הן בקדושיו לא יאמין. אין דער סוף גייט עטס אלע האבן א דורכפאל מיט סוען, איך האף עס גייט יעצט קומען א לאו סוט אויף די די מיידלעך זאלן סוען דעם נחום קליין. איך האב געבעטן די מיידל, נעמטס א לאו סוט, איך געב ענק א לויער, ווייסט וואס דא טוט זיך, מאכטס א קלעס עקשן, אלע מיידלעך אינאיינעם, אין די סוף וועט עס ענק בייגן, ס'וועט נאר קאסטן געלט, קוק וואס איז געשען אין תל אביב, אין תל אביב האט געקאסט פאר בעלז איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער שקל, זיי האבן באגראבן איינעם ראזענפעלד ווייל ער האט נישט געקענט נעמען דעם דאס, אבער ער האט א גרויסע זכי' ווייל דער בעלז רב האט נאך אים געזאגט א קדיש, בעלז רב האט געזאגט קדיש נאך די קאץ, ער האט אמאל ארויסגעווארפן א קאץ פון די ווינדא און ס'איז געהארגעט געווארן, די צער בעלי חיים חברה זענען אויך געקומען זיך שלאגן. סאו קען זיין ער האט געזאגט קדיש אויף די קאץ, און אויסער דעם האט עס אים געקאסט א חילול השם, און ס'האט אים געקאסט אז איינער איז געגאנגען זיצן מ'ווייסט נאך נישט וויפיל, צו זעכצן יאר צו מער. און יעצט האט דער גבאי קליין אויסגערופן פאר די שמחה מען זאל אוועקלייגן די סמארטפאונס, האב איך געזאגט משוגענער דו, די סמארטפאונס איז אונזער פראבלעם, מען זאל אוועקלייגן דעם פיפיק, מען זאל עס נישט ארויסשלעפן און זיך אריינרייבן אין קינדער, דאס איז די פראבלעם, און ס'גייט יעצט זיין זיבן טאג שבעת ימי המשתה, און ס'גייט יעצט זיין וואו און ווי ס'וועט נאר זיין זכרים מיט נקבות ס'וועט זיין א מחיה. נעבעך, אויף דעם דארף מען שטעלן א דגוש, און דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל מאכן קדושה וטהרה, איז געקומען דער סמך מם און ער האט פארדרייט אז גאר דער סמארטפאון איז דער שולד, יעצט איז דא נאך אסאך, איך ווייס נישט ווי אמת ס'ליגט, כ'האב באקומען א קאל, איך ווייס נישט ווי ווייט יענער איז קראנט, אז מען לאזט נישט עפענען די סקולס נאר מיט לערנען די באדי ביהעיוויער, זאגט ער עס איז דער נחום ראזענבערג, דער דער האט א פאוער, ער וואוינט דאך נישט אין ענגלאנד אינגאנצען, יעדער ציטערט פאר אים. זיך ניין מען ציטערט נישט פאר מיר, מען זעט וואס פאר א חורבן ס'איז געווען, ווען אונז וואלט מען נישט געלעבט אזוי חזיריש דעמאלטס וואלטן מיר נישט געקענט אויפטוהן גארנישט, אזוי ברוך השם מ'האט געלעבט ווי די חזירים, מען זעט די גאווערמענט ווי אונז האלט מיר. יעצט אזוי ווי מען רעדט דא פון זומער און ווי שעדליך דער זומער איז, האב איך געוואלט ארויף לייגן קודם כל וועגן דעם קליין, נחום קליין הייסט ער, ער פירט א מיידל קעמפ און ער פירט אויכעט א סקול א גאנץ יאר און דארט איז געווען מיט איינעם ספייקי גרויסע פראבלעמען און דוב הייקינד האט געזאגט א שיעור ברבים ער האט זיך געלאזט פאטאגראפירן אז ער האט פופצן קאמפלעינס מיט נעמען און טעלעפאון נומערן פון עלטערן פון קינדער וואס זיי לערנען אין די סקול נאר זיי קומען נישט ארויס עפנטליך ווייל זיי האבן מורא פאר נחום קליין. סאו וויל איך ענק נאך זאגן. און ווען שיקסט א קינד אין קעמפ זאלסטו וויסן שיקסטו אים אין קאנצענטרעישן קעמפ אנלעס די הנהלה בייגט זיך און עטס שטעלטס אריין אייגענע פרויען וואס זיי זאלן באקומען באצאלט פון די קעמפ און זיי זאלן ארומגיין ביי די מיידלעך און זעהן וואס דארטן גייט פאר ווייל ס'איז א שאנדע און א שרעק וואס ס'גייט פאר דא האט עטס איך שטעל ארויף דוב הייקינד וועגן נחום קליינ'ס מוסד די מיידל סקול.
This is a letter sent by Rabbi Klein to the student body to the parents of Beis Sara.

ענד די סקול ניו אבאוט איט ענד דידנט דיעל וויט איט איז ען אבסאלוט דיסגרעיס ענד אוטרעידזש. שוין, ביז אהער האט עטס געהערט פון דוב הייקינד. יעצט וויל איך ארויף שטעלן נאך א זאך פון א מיידל פון חבד וואס איז געווען אין א קעמפ, זי איז געווען א מאדערס העלפער און. דער מאן פון איר באלעבאסטע. האט איר גערעיפט, ער האט געהאט צוויי ווייבער, ער האט נישט געכאפט ס'איז א חרם דרבינו גרשון. דאס מיידל געווען אינגאנצען צושאסען און צושרויפט, הערטס אויס איר פרשה, עט עטס אנהייבן צו פארשטיין וואס דאס הייסט שיקן קינדער צו זיין מאדערס העלפערס און די אלע ניין יארס וואס איך האלט אין איין רעדן וואס מען טאר נישט.
היי איים דינה, אמ איים אלסא פיערפול און עספעשעלי אפטער פאלאואינג יו, יו ריעלי בראט טיערס טו מיי אייס, דעט וואס ווערי טאטשינג.

סטראגלינג, אין אדישען טו דעט, דזשאסט אין דזשענערעל, דידענט ביליוו מי, לייק דעי דידענט טינק איט וואס פאסיבל, דיס איז א פרום פערסאן, יו נאו, הי העז א ביערד, הי העז א פרעסטידזשעס דזשאב עט דיס קעמפ, יו נאו, היז ווייף איז א נייס וואמען, דעי העוו לאטס אוו קידס, יו נאו, האו קוד דיס פאסיבלי בי העפענינג? ענד פאר מי, יו נאו, איי דזשאסט ווענט אינסייד ענד איי וואס לייק, יו נאו, איף דעי דאנט ביליוו מי, יו נאו, לייק איי דזשאסט, איי דזשאסט ניד טו פראטעקט מייסעלף, ענד איי דאנט נאו, לייק, יו נאו, מעיבי עמ איי עקזעדזשערעיטינג, איז דיס ריעלי העפענינג, לייק איי סטארטעד קוועשענינג מייסעלף.

אין די וועדזשיינע, און זי האט איר אויסגעלעכערט און זי האט אויסגעבלוטיגט, און זי איז געזעסן אויפן טוילעט, זי האט נישט געוואוסט וואס דא גייט זיין נעקסט, און דערווייל לייקנט זי אז זי ווייסט פון גארנישט, זי שלאפט זייער טיף. און די אינטערעסאנטע איז, די זעלבע האט מען געטון, די חי לייפליין, די לייפער האט געטון די זעלבע אין אויסטראליע, און יעצט האט דער אייבערשטער באשטראפט דעם רב דארטן, ער איז אלט און קראנק, ער האט קענסער אלל אווער, ער קען שוין נישט רעדן, ער האט געזאגט א דרשה און ער איז אפגעפרעגט אויף אייביג, אז ער האט צוגעלאזט אז אזא זאך זאל מען פארשווייגן, ער האט זיך געפילט נישט גוט, האט ער אנגעהויבן צו זאגן, יא, מען האט יא געדאווענט און און ער האט נישט געוואוסט מ'האט אים פארפאפט, מען האט דיך נישט פארפאפט, איך האב דיר געזאגט וואס דארט גייט פאר, דו שייגעץ, דו ליגנער, זאלסט פייגערן אזוי ווי אלע הינט, און די חיה'לעך, דיין שטיק פלייש זאל מען ווארפן אויף אלע זיבן ימים, דו רשע וואס דו

מיין נעים איז לאה, איים טווענטי טרי יערס אולד, איי דידענט גראו אפ רעלידזשעס, מיין מאם סינגעל מאדער רעיזד מי ענד מיי סיבלינגס, ענד שי סענט אס טא א קעמפ, אן אמעזינג קעמפ דעט וואס עפארדעבל, איט וואס אין א רעלידזשעס ענווייראמענט, דער וואס וואן סטעף מעמבער אין פארטיקולער, הער נעים וואס גיטי קאהן שענקאף. שי וואס די אסיסטענט העד קאונסלער ענד שי טוק מי אנדער הער ווינג איי וואס פיפטין שי וואס טווענטי טורנינג טווענטי וואן שי יוזט טו סענד מי אימעילס קאלינג מי הער פעיווערט ליטעל גירל טעלינג מי האו מאטש שי מיסעס מי האו מאטש שי לאווס מי סענדינג מי האגס סענדינג מי קיסעס. איי דידענט ריעלייז דעט סאם אוו די סטאף בעק דען דעט שי סעד טו מי וואס אינאפראפריעט. איי וואזענט רעלידזשעס עט פיפטין ענד איי וואנטעד טו בי. טו מי שי וואס א ראול מאדעל. טו מי שי וואס סאמבאדי דעט איי וואס עיבל טו לוק אפ טו ביקאזש שי וואס מאר רעלידזשעס ענד שי וואס אולדער. ווען איי ווענט טו הער האוס פאר די פירסט טיים אן שבת ענד שי אינווייטעד מי טו הער בעד דעטס ווען איי ריעלייזד. האו אינאפראפריעט דעט וואס. שי וואלד קלאוז די דאור ענד שי וואלד קאם טו מיי בעד. ווען שי וואלד קאם טו מיי בעד שי וואלד האלד מי ווערי טייטלי. שי וואלד פוט הער ארם אראונד מי. שי וואלד סטארט טאטשינג מי, שי וואלד טעיק מיי הענד, שי וואלד פוט איט אין הער פענטס, און שי וואלד פוט איט אין הער פענטיס, די מאר איי טרייד טו פול איט אוט, די מאר פארספולי שי וואלד פוש איט בעק אין, שי וואלד דיג הער נעילס אינטו מיי הענד,

שוין, דא האט עטס געהערט די פרשה מיט די מיידל, רופט יענער צו דין תורה, יענער וויל נישט קומען, ס'איז, זי לאכט, אזוי גייט עס. שוין, יעצט וויל איך נאך א זאך ענק זאגן וועגן די קעמפ. די וועלט האט אנגעהויבן אנערקענען אז איך בין גערעכט און מען דארף פייטן, און ברוך השם יעדער כמעט שטעלט זיך צו, אחוץ מען רעדט די סאקמערע, קאקמערע, מיט די וויזשניצע, פיזשניצע, וועלן אנקומען שפעטער. יעצט איז דא אזוי, ס'איז דא די לעיקוואוד סקופ, דאס איז א בלאג פון לעיקוואוד, איז אזוי, די גדולי הדור האבן דיסיידעט, די רבנים און די פראפעשענעלס, אז מ'דארף רעדן מיט די קינדער פאר מ'שיקט זיי אין קעמפ טו אינשור דער אינדזשויעבל ענד אביוז פרי קעמפינג עקספיריענס, האהא נחום ראזענבערג לאלאלאלאלא, און זיי האבן אויך געמאכט ס'הייסט א האטליין, אוי מ'טאר דאך נישט, דו ווייסט נישט אויב צו לייגן אין חרם די פאר נואפים רבנים אויב מ'זאל לייגן. חרם. עניוועי, ס'הייסט די קעמפ סעיפטי אינפא ליין, די נומבער איז סיקס פאר וואן סעווען וואן פייוו טרי עיט זירא זירא, און מ'קלאפט אריין די קאוד פאר טו פאר פייוו טרי סיקס פאונד. דארטן וועט עטץ הערן פון פסח קראהן א מעסעדזש, ס'הייסט Open Communication With Your Children, און נאכדעם וועט עטץ הערן דארטן דעם פארשיימער פון לעיקוואוד, און די ער איז אויך די בית דין פון בית מדרש גבוה, די חברה האבן אמאל געלאכט פון אונז, היינט לאכן מיר אונז פון זיי, נאר ס'א שאד אויף די פאר טויזענט אידישע נשמות וואס זענען געגאנגען פארפאלן, און זיי גייען רעדן א פערענטס אבליגעישאנס טו ספיק טו די טשילדרען ביפאר קעמפ. אונטערגעשריבן, דאקטער ראובן שעניק, ער איז א לידינג. אין לעיקוואוד פידיעטרישן, דאקטער היילען ליטמאן, א לידינג פידיעטרישן פאר די פייוו טאונס און פאר ראקעוועי, און מיסיס דעבי פאקס, זי איז א LCSW פאונדער אוו מגן ילדים אינטערנעשאנעל. סאו רבותי, נישט נאר נחום ראזנבערג האט א האטליין און ער רעדט גרעפיק, די גאנצע וועלט גייט אנהייבן צו רעדן גרעפיק. די חזירים זאגן מען טאר נישט, מען טאר נישט, די רבי לאזט נישט, די רבי שרייבט אזוי. דר'עטליגעס, איך וויל נאכאמאל געבן דעם טעלעפאן פאר די קינדער, יעדער זאל עס אויסהערן ביפאר יו סענד יור טשיילד טו קעמפ, די זעלבע וואס איך טו אויף מיינע האטליינס צוויי דריי וואכן פאר די קעמפ, מאכן זיי עס אויף ענגליש, אין א ווערי היי פראפעשענעל לעוועל, כ'מיין אונזערע פרויען וואלטן עס נישט פארשטאנען, איך רעד צו אונזערע פרויען, סאו וויל איך נאכאמאל געבן דעם טעלעפאן, סיקס פאר וואן, סעווען וואן פייוו. טרי עיט זירא זירא די קאוד אריינצוקלאפן מען זאל צוקומען צו דעם פלאץ פון סאמער סעיפטי פאר טשילדרען איז פאר טו פאר פייוו טרי סיקס פאונד און אז דו שיקסט דיין קינד אין קעמפ שיק אים מיט מיט א טעלעפאון עס דארף נישט זיין א סמארטפאון ס'דארף זיין א פאון וואס זאל זיין געפראגרעמט איין באטן צו דיר אהיים און איין באטן צו די פאליס. און אין קעיס עניבאדי סטארטס טו מעס אפ וויט יור טשיילד, טעל אים טו יוז איט, איווען אין מידל אוו די נייט, דאונט בי עפרעיד, היינט גלייבט דאך שוין עניוועי ברוך השם די פאליס פאר די קינדער, אפילו ס'איז נישט דא קיין ווידיאוס, אפילו זיי מער העיסן די ווידיאוס, יו דזשאסט דו וואט יו העוו טו. השם ישמור צאתנו ובואנו כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך.